אבער והיית אך שמח ווערט געברענגט דאס איז נישט קיין מצוה, רש י זאגט שוין אויפן פלאץ שטייט אין ראשונים אז והיית אך שמח דאס איז הבטחה, הבטחה פאר גאנץ יאר, רש י זאגט והיית אך שמח לפי פשוטו אין זה לשון ציווי אלא לשון הבטחה, אבער רש י זאגט נישט אויף וואס איז די הבטחה, אין אברבנאל און אנדערע שם שטייט די לשון הבטחה, די הבטחה וואס איז והיית אך שמח הבטחה, להבטיחו שאם ישמח ויגל בחג הסוכות יהיה שמח וטוב לב כל השנה, אז ער זיין אויב ישמח ויגל בחג הסוכות וועט ער זיין שמח א גאנץ יאר, וואס איז אויך שמח? משקיע זיין, משקיע זיין ושמחת בחגך שטארק, וועט זיין והיית אך שמח דער אבן עזרא זאגט אך. אך איז א מיעוט, אך איז א מיעוט שלא תהיה כי אם כך, עסט זיין נאר פרייליך, דא אין והיית אך איז הבטחה עסט זיין נאר פרייליך א גאנץ יאר. איז דער דער דער אבני נזר א ס'שטייט דאך אז די כבשים וואס מ'האט מקריב געווען חול המועד סוכות, וואס מ'האט מקריב געווען יום טוב סוכות, שטייט דאך אין חזל, רשי ברענגט אויפן פלאץ אין פרשת פנחס אז די צדיק חית כבשים האט מכפר געווען אויף די צדיק חית קללות. די צדיק חית קללות וואס איז דא אין כי תבוא און בחוקתי. סאו וואס א קשר האט די צדיק חית כבשים מיט די צדיק חית כבשים פון סוכות, די אלע כבשים פון סוכות, וואס א קשר האט עס מיט די צדיק חת ס כללי? זאגט די אבני נזר פשוט, ווייל שטייט ביי די אלע קללות וואס שטייט פארוואס איז געקומען די קללות תחת שלא עבדת את ה' אלקיך בשמחה. אז קומט צדיק חית כבשים ושמחת בחגך, און ממילא איז מכפר נעמט עס אוועק אלע קללות.

אז ס'שטייט דאך ווען אידן קומען עולה רגל זיין שטייט דאך ולא יראו פני ריקם, חזל זאגן כדרך שבא לראות פונקט ווי כך בא להיראות, פונקט ווי די אייבישטער זאגט אונז לא יראו פני ריקם איז דער רבוש ע זאגט די זעלבע זאך, איך העל ענק נישט צוריק שיקן ליידיג, איר העט נישט צוריק גיין פון מיר ליידיג, איז ואמרת לברכנו, כאשר רצית ואמרת ווייל כדרך שבא לראות כך בא להיראות, עסט נישט צוריק קומען ליידיג פון דעם יום טוב. ני, לאמיר זיך טאקע זעהן די ערשטע זאך ביי אונז, אונז זאל מיר נישט ווערן די זעלבע. און זאגט רב יענקעלע גאלינסקי האט געזאגט אז אז די גמרא זאגט דארטן אויב געדענקט ביי די ערבה חביט חביט ולא ברך האט געקלאפט די גמרא דערציילט האט געקלאפט די ערבות יא און ולא ברך האט נישט געמאכט קיין ברכה ווייל מנהג מאכט נישט קיין ברכה חביט חביט געקלאפט עס איז נאר א מנהג מאכט נישט קיין ברכה האט ער געזאגט, חביט חביט ולא ברך, מען זאגט דעם ערבה ביסט זיבן טעג ביסטו לעבן דעם אתרוג, אתרוג איז דאך דער צדיק, ערבה איז דאך אין בו לא טעם ולא ריח, די ערבה איז נישט, איז מרמז אויף דער וואס איז נישט קיין צדיק, דער אתרוג איז דער צדיק, און טאמער דו ביסט שוין די זיבן טעג לעבן די צדיק ביסט נישט נשתנה געווארן, חביט חביט, און מען קלאפט אים אויך דא אריין. שטייסט דא לעבן דעם, ביסט זיבן טעג ביסטו לעבן דעם אתרוג, מיר זענען דא אין בצל כנפי השכינה, נתעלה ווערן, נתרומם ווערן, אין די אלע ברכות, יעדער איינער, און ס'שטייט אין תורת המנחה א תלמיד פון רשב"א, א תלמיד פון רשב"א די תורת המנחה, און זאגט א מורא'דיגע ווארט, אז די סכך ווייסן אלע אז ס'דארף זיין מדבר שאינו מקבל טומאה, פארוואס? די סכך איז דאך ידוע וואס שטייט אין חז"ל אז שכינתא פרסא גדפהא עליה מלעילא, די שכינה הקדושה איז דארט אין די סכך, ממילא דארף זיין דבר שאינו מקבל טומאה, כולו רוחני, כולו רוחני, שכינתא פרסא גדפהא עליה, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש, ווען די איד זיצט אין סוכה די שכינה הקדושה אויף די סכך.

און אזוי רבותי מיטן גרויסן שמחה נענטערט מען זיך צו גרויסע פייערדיגע טעג. אריה שאג מי לא יירא, די היי פון אריה איז הושענא רבה. אריה שאג די היי, די היי איז הושענא רבה, אריה שאג מי לא יירא. וואס עס שטייט אין זוהר הקדוש, אז זוהר הקדוש, מיט זוהר הקדוש וואס מען זאגט עס ביי הושענא רבה, זאגט מען אין תיקון ליל הושענא רבה אז ראש השנה שרייבט מען די אלע פתקים די אלע צעטלען אלע געפינען זיך אלע נשמות געפינען זיך אין אוצר פונעם אייבערשטן זאגט דער זוהר הקדוש א מענטש טוט תשובה צערייסט מען די איגרות טאמער נישט ווארט מען ביז יום כיפור יום כיפור האט ער תשובה געטון האט מען צעריסן האט מען צעריסן די שלעכטע איגרות אויב נישט ווארט מען איז דארטן שטייט די לשון עד יומא בתראה דחג ביז דעם לעצטן טאג ביז שמיני עצרת. אין דעם ענין איז דא אין זוהר הקדוש אליין צוויי צוויי נוסחאות וואס די ארי הקדוש איז מסביר. דא שטייט אין זוהר הקדוש אז מען ווארט אויס ביזן אכטן טאג דאס הייסט ביז שמיני עצרת, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש מען ווארט ביז שמיני עצרת, און שמיני עצרת, הוא תמינאה לחג, און דעמאלטס חלילה וחס צרייסט מען די צעטלען אויב ס'איז דא נישט גוטע צעטלען צרייסט מען דאס. אין א אנדערע פלאץ שטייט וואס אונז זאג מיר ליל הושענא רבה, שטייט דארטן אין זוהר הקדוש אז דאס איז ליל הושענא רבה גיבט מען שוין איבער די צעטלען. נישט נאר דאס, נאר שטייט אין זוהר הקדוש אז די ערשטע נאכט גיבט מען איבער די צעטלען פאר יעדן ממונה, און שטייט אין זוהר הקדוש נאך שארף אז אין די צווייטע האלבע נאכט נאך חצות קען מען עס שוין זען אפילו אויפן צל וואס עס גייט זיין די יאר, דא שטייט אין רמ"א מען זאל נישט קוקן אויפן צל ווייל אונז פארשטייען מיר נישט אין דעם, אונז פארשטייען מיר נישט אין דעם זאל נישט זיין כדי שלא ליתרע מזליה, אבער אבער שטייט אזוי שטייט דארט אין זוהר הקדוש אז מען קען שוין זען אויפן צל נאך האלבע נאכט וואס ס'עט זיין. און זאגט די ארי הק' וואס טוט זיך דא? דא שטייט אז די ערשטע האלבע נאכט געבט מען שוין די צעטלעך און די צווייטע האלבע נאכט קען מען שוין זעהן אויפן צל וואס וועט זיין, און דא שטייט אין זוהר הקדוש אז ביזן אכטן טאג ביז שמיני עצרת, וואס איז די פשט אין דעם? איז מסביר די ארי הקדוש אז די אלע ממונים קריגן דאס ליל הושענא רבה קריגן זיי די צעטלעך, אבער זיי טארן גארנישט טון מיט דעם ביז זיי קריגן נישט דעם, מען רופט עס א אקעי, זיי קריגן דעם רשות, דאס קריגן זיי שמיני עצרת. שמיני עצרת קומט און דער פאר הושענא רבה די גאנצע טאג די גרויסע יום תפילה וואו א איד שרייט הושענא רבה מיט אלס אבער אויף אונזער שפראך גערעדט ווי פלעגט עס זאגן רבי שלמה זלמן אויערבאך זאגט ער מען ווייסט דא אי איז דא אזא זאך א בית משפט גיט ארויס א משפט איינער האט געהאט א שווערע משפט די שופט מען האט אים געוואלט מען האט אים געוואלט ענדיגן לא עלינו א שווערע משפט דער איד האט אנגעהויבן צו אונטערשיקן, לעבן דעם שופט האט ער אנגעהויבן צו אונטערצושיקן מתנות, מיט שוחד, מיט וואס נישט, מיט אלעסדינג אנגעהויבן צו שיקן שליחים אז מען זאל אים מוותר זיין, מען זאל מוחל זיין, מען זאל אראפנעמען דעם דין, דעם גזר דין, געהאלטן אין איין אונטערשיק. איז עס געקומען א צייט, נאך א צייט האט דער שופט מודיע געווען, דער פסק איז שוין גרייט, ס'איז שוין גרייט דער פסק. מען קען אבער נאך אנגעבן א חנינה, מען קען זיך נאך אויסבעטן אויף דעם, מען קען דאס בעטן, די פסק איז שוין גרייט, אבער מען קען עס בעטן און צורייסן דעם גזירה, און צורייסן דעם גזירה, זאגט ער דאס איז הושענא רבה, הושענא רבה, מען שרייט אין הימל די פסק איז גרייט, אבער ס'ווענדט זיך יעצט אין דיין מויל, ווי דער זוהר הקדוש זאגט ערבה איז דומה לפה, ווייל האי יומא בשפוון תליא, דער טאג איז תלוי אין די ליפן, מיט דיין ליפן, מיט דיין בעטן, דאס איז דער טאג, מען האט דיר געגעבן דעם טאג אויף דיין זיך אויסבעטן,

איז זייער וויכטיג, אבער בעסער ווען ער מאכט עס ביי כל נדרי נישט יעצט, ווען ער מאכט עס פאר כל נדרי נישט יעצט, כאילו יעצט איז די לעצטע מינוט וואס מען קען זיך אויסבעטן א חנינה צורייסן אלע גזירות יעצט, יעצט בעסער ווען ער מאכט עס פאר כל נדרי נישט יעצט, האי יומא בשפוון תליא יעצט בעט מען, יעצט בעט מען, אזוי איז אזוי ווערן מיר מעשה ביים קארלינער, למעשה זעהן מיר דא שוין ביי רבותינו הראשונים, שטייט אין רוקח, דער רוקח זאגט אז ס'איז ידוע די יאר האט מען נישט גענומען קיין לולב די ערשטע טאג סוכות, איי שטייט ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים, מ'האט גענומען, שטייט אין תורה מ'דארף נעמען די ערשטע טאג מ'האט נישט גענומען, די יאר האט מען געבלאזן שופר די ערשטע טאג ראש השנה? ניין! פארוואס? חזל האבן מתקן געווען מ'טאר נישט. מ'האט נישט געבלאזן שופר די ערשטע טאג ראש השנה, מ'האט נישט גענומען לולב די ערשטע טאג, דאס איז תקנת חזל. איין זאך זאגט די רוקח זעט מען מ'האט אזוי מהדר געווען די גמרא איז פול מ'האט מעבר געווען חדשים מחסר געווען חדשים וואס מ'האט אכטונג געגעבן פון אלע זייטן וואס זאל נישט געשען הושענא רבה זאל נישט פאלן שבת ראש השנה איז געפאלן שבת האסט נישט גענומען קיין שופר אוודאי נישט ערשטע טאג סוכות איז געפאלן שבת האסט נישט גענומען קיין לולב אוודאי נישט ניין הושענא רבה די גמרא דרייט פון אלע מ'האט געדרייט ס'איז ידוע די גמרא מ'האט געדרייט מעבר געווען מחסר געווען חדשים הושענא רבה זאל חלילה נישט פאלן שבת זאגט די רוקח וואס איז דאס פארוואס משום שביום זה בוכים על המים, מען וויינט אין דעם טאג, ודבר זה לא יתכן בשבת, דאס טאר מען נישט מאכן שבת, אין דעם טאג טאר מען נישט, די טאג וויינט מען, און דאס קען מען נישט מאכן שבת, פארשטייט זיך, ראש השנה איז די שופר, די ראש השנה קען פאלן שבת, יום הקדוש קען פאלן שבת, הושענא רבה טאר נישט פאלן שבת, דער טאג, דער טאג אויף בוכים על המים, און ודבר זה לא יתכן בשבת. נאר צו זאגן וואס די קארלינער האט געזאגט, בעסער ווען איר מאכט עס פאר כל נדרי נישט יעצט. דער דער טאג דא דא איז נאר מען בעט, מען פארברענגט נישט קיין מינוט, א יומא בשפוון תליא, מען נוצט אויס די צייט, מען נוצט אויס די צייט, יעדער איינער מיט זיינס, אבער מען נוצט אויס די צייט, דאס איז דער טאג אויף אויסצונוצן די צייט, אויף אויסצונוצן די צייט מיט אין אלע משמעות'ן וואס איז נאר שייך, ער איז מסביר דער שפת אמת, ער זאגט אזוי, אז דער ערבה דאס הייסט דאך יום ערבה אין די גמרא. און מ'האט דאך געשמועסט אין דעם זוהר הקדוש א יומא בשפוון תליא. זאגט ער די ערבה, דאס איז למעשה מרמז דער וואס אין בו לא טעם ולא ריח. לא טעם ולא ריח. און מה חשיבותם של אלה? וואס איז יום ערובה? וואס איז די חשיבות? וואס איז די חשיבות? ער איז יום ערובה! ס'איז אין בו לא טעם ולא ריח. זאגט ער אבער דו ווייסט וואס ער האט? זאגט דער שפת אמת, אך הפה שהוא עיקר כוחן של ישראל. די עיקר כח פון א אידן איז די מויל. הקול קול יעקב. און ממילא דאס איז דער טאג, שרייבט ער דא אביסעלע שארף, ער זאגט א צדיק האט אויך, דער צדיק האט טעם וריח, ממילא איז דער לשון איז דער איז דא אין די אין דעם ערבה איז דא תערובת מעשים טובים, תערובת מעשים טובים, אבער עס קומט דער וואס אין בו לא טעם ולא ריח, ער האט נאר תפילה ער שרייט צום אייבערשטן איך ווייס איך בין אין בי לא טעם ולא ריח אבער א צונג האב איך איך בעט זיך ביי דיר א גוט יאר. איך בעט זיך ביי דיר א געזונט יאר, איך האב א צונג דאס הייסט יום ערבה, זאגט ער, דאס איז ערב לפניו יתברך, דאס איז זיס ביי דעם אייבערשטן, איך בעט זיך א מתנת חינם, דאס איז א מתנת חינם, ארובה זאגט ער אין בו לא טעם, כי בוודאי כל הצדיקים שיש להם טעם וריח, א צדיק שיש לו טעם וריח איז אוודאי עולה למדריגות רבות ביותר, אבער אף על פי כן זאגט ער, יש בהם תערובת מעשים טובים, עס איז נישט נאר די מויל. זאגט ער, אולם מי שאין לו טעם וריח, זאגט ער, עס קומט צו אזא איינער ווי מיר, אין לו טעם ולא ריח, אבער ער זאגט דיר רק תפילה בלבד, א צונג האב איך, א צונג האב איך, וזה שאמר תפילה לעני כי יעטוף ואני שמתעטף כולו בתפילה, ער איז איינגעפאקט אין תפילה, איך האב נישט קיין מעשים, נישט קיין טעם, נישט קיין ריח, נישט קיין מעשים טובים, נישט קיין תורה, נישט קיין תפילה, גארנישט, אבער איך האב א צונג, איך בעט. תפילה לעני כי יעטוף ואני תפילה, וזה ערב לפניו יתברך, וזה נקרא ערבה, נקראת ערבה, יעצט זאגט די שפת אמת, דערפאר הייסט עס הושענא רבה, פארוואס? ווייל אין דעם טאג קענען אלע שפלים געהאלפן ווערן, ווייל אין בו לא טעם ולא ריח, א צונג האט יעדער איינער, א צינג, דערפאר איז הושענא רבה זאגט ער כי ביום זה, מטעם זה נקרא הושענא רבה כי ביום זה נושעים, כי גם השפלים שאין להם טעם וריח, כנל, ווייל א צונג האב איך, איך קען זיך דאך אויסבעטן, וישועה זאגט ער גם לדורות השפלים. שאין לנו רק תפילה, און ביום זה נפתח, זאגט ער ביום זה הושענא רבה נפתח שערי תפילה בפיהם של ישראל, וזה הושענא רבה, מען קען אין דעם טאג זוכה זיין צו ישועות גדולות בזכות דעם צונג, הושענא רבה, מען קען זוכה זיין גרויסע ישועות בזכות די צונג ערבה ביומא בשפוון ת. איז מען מסביר אז דערפאר ס'איז דאך ידוע די חזל אז משה רבינו און דער רבונו של עולם באוויזן פאר משה רבינו זעהסט דאס איז אוצר תלמידי חכמים דאס איז אוצר פון גומל חסדים דא איז אוצר און שפעטער האט דער אייבערשטער באוויזן גאר א ריזיגע אוצר האט משה רבינו געפרעגט דעם אייבערשטן וואס איז דאס האט ער געזאגט דאס איז אוצר איינער וואס האט נישט נישט פון תורה נישט פון גומל חסדים נישט פון דאס געב איך אים פון דעם אוצר וויאזוי הייסט דאס אוצר מתנת חינם ווידער זאגט ער דאס איז הושענא רבה ווייל די טאג איז דאך אפילו אין בו לא טעם ולא ריח, נאר בחינם ווייל איך האב א מויל, ווייל איך בעט זיך א מתנה פון דיר, דאס איז הושענא רבה, די אוצר קען יעדע איינער, יעדע איינער געהאלפן ווערן, מען דארף זיך נאר רבותי געבן א גוטן כאפ מיט מיט דעם מיט דעם מיט דעם אוצר, און ווי זאלטן אריינגעקומען דארטן צוויי אינגעלייט צו צו ר' אהרעלע ראטה, און אריינגעקומען דארטן ליל הושענא רבה מ'האט געבעטן דברי חיזוק, האט ער געזאגט יעצט

זאגט ער סי' סי' סוכות, ולכן שואגים הושענא, דערפאר שרייט מען הושענא, וכל המשפט בראש השנה איז להצמיח ישועה זו, כמעט די גאנצע משפט ראש השנה להצמיח ישועה זו, בכלל ווען מען שרייט דא הושענות, אבער ווער רעדט ווען מען רעדט דא אויף אזא הייליגע אזא הייליגע מעת לעת, ברענגען דארטן אין הליכות שלמה, אז דער דער רבי שלמה זלמן אויערבאך ברענגט דארטן ביי זיינע פסקים ברענגען זיי עס, אז מתחילת ליל הושענא רבה היתה הנהגת רבינו רבי שלמה זלמן באימה ויראה כבימים הנוראים די רגע וואס איז געווארן נאכט הושענא רבה איז געווארן יום היתה הנהגת רבינו באימה ויראה כבימים הנוראים און משעת צאת הלבנה עסק רוב שעות הלילה באמירת תהילים בהתעוררות רבה מען גייט א גאנצע רוב שעות הלילה נישט געענדיגט תהילים און געגאנגען פארשטייסט עסק רוב שעות הלילה בהתעוררות עסק רוב שעות הלילה באמירת תהילים בהתעוררות רבה ואף בימי זקנותו איז שוין געלעגן אה קם ממשכבו כמה פעמים במשך הלילה האט זיך אויפגעהויבן והמשיך באמירת תהילים וכן זירז לבני ביתו שירבו באמירת תהילים אין דעם נאכט ושנים רבות התפלל ביום הזה תפילת שחרית כוותיקן אבער ער שרייבט דארט נאך דארטן מאוד לא הוה ניחא ליה אז מאוד לא הוה ניחא ליה פון מענטשן וואס זענען ארויפגעגאנגען וויזיטעס אין דעם נאכט, זיכער נישט צו אים אפילו, ס'איז דא געווען וואס זענען אריינגעקומען שרייבן זיי דא האט ער מקבל געווען מיט א מאור פנים אה נו אה האט באוויזן דער תהילים איז אפן כאילו כאפ אויך א תהילים אן מיט אזא מאור פנים נישט טשעפען יענעם אבער ס'איז מאוד לא הוה ניחא ליה על כל פנים דאס איז א א טאג וואס כאילו מען בעט און מען שרייט איך ווייס אין ספר חסידים שטייט אין תנ"ב. די מורא'דיגע זאכן ספר חסידים. נאר מיט א שמחה, יא? און נאר מיט א שמחה, ושמחת בחגיך. און וואס הייסט ער האט געזאגט טאקע רבי שלמה זלמן, ער האט געזאגט אז א פארוואס אין נגלה שטייט נישט הושענא רבה אלס יום הדין? איר ווייסט הושענא רבה ווערט דערמאנט אלס יום הדין נאר אין זוהר הקדוש. נישט אין נישט אין אין מדרשים איז דא אז ס'איז א בחינה פון א יום כיפור קען זיין כ'וועל באלד דערמאנען די מדרש. כ'וועל ליינען די מדרש. צו א יום כיפור שטייט דאך אין הלכה מרבים קצת בנרות כמו ביום הכיפורים. אז א יום כיפור שטייט אין חזל אז איז א מדרש די מאטע משה ברענגט עס אין טוב טוב קיפן אין זיין ברענגט ער א חזל און מר הקדוש ברוך הוא לאברהם אני יחיד ואתו יחיד אתן לבנך יום א מיחד לחפר בוי אבוי נויסום וזה יושן רבי אז זה שטייט אין מדרש כגי מה יום א מיחד לחפר בוי נויסום יושן רבי און מר הקדוש ברוך הוא לאברהם אם אין כפור לבנך בוי ששונה יהיה ביים הכפירים ואם לאו יהיה בוי שנה רבי דערנאך ווערט עס געברענגט מער אלס יום כיפור אין מדרש, און דער מחבר זאגט אין תרס"ד בהושענא רבה, מרבים קצת בנרות כמו ביום הכיפורים, אויף הושענא רבה ווערט אנגערופן מער, אבער אז אין די גמרא און מדרש ווערט דאס נישט דערמאנט אלס יום הדין, דאס איז נאר אין נסתר, אזוי האט געזאגט, רבי שלמה זלמן, ער זאגט אז אמאל איז געווען ערנסטע מענטשן, וואלט דערציילט דארטן, ווען מען וואלט עס געזאגט אין נגלה וואס טוט זיך אויבן א יום הדין, וואס טוט זיך אויבן אין דעם טאג וואלט עס געקענט צודרייען דעם ושמחת בחגך אביסל ס'וואלט געווען א בעסער וואלט עס געקענט צודרייען דעם ושמחת דערפאר האט מען עס אריינגעלייגט אין נסתר וואס איז ווער לערנט נסתר חסידים אנשי מעשה חסידים אנשי מעשה היו מרקדים חסידים אנשי מעשה ווייסן מען דארף ציטערן מען קען טאנצן מיטן טאנצן קען מען וויינען מיטן וויינען חסידים אנשי אבער מ'האט געזען ווי דער עולם איז אזוי צו צו, האט מען עס מגלה געווען אינדרויסן דעם גאנצן סוד, מגלה געווען דעם סוד וואס וויסן נאר די צו. איך האב פארליינען די ספר, יא, בכל אופן, זאג איך אז נאר מיט א שמחה, נאר מיט א שמחה, געדענק דעם ושמחת בחגך, אבער מיט א שמחה הערט וואס די ספר חסידים זאגט אין תנ"ב, וואס טוט זיך דארטן אין בית העלמין אין ליל הושענא רבה? אין בית העלמין, בית החיים, סיי נאר א זייט און סיי א מנוחה, ס'איז אין די אמת'ע וועלט. א לשון פון ספר חסידים, רבי יהודה החסיד. יש לילה. שהנפשות יוצאות מן הקברות, אלע נשמות זיי גייען ארויס פון די נפשות גייען ארויס פון די קברות, בליל כגון ליל הושענא רבה, יוצאות ומתפללות זיי גייען ארויס א תפילה, וואס איז די תפילה? וואס איז דאס? יצאו כל הנפשות נצא ונתפלל, מען האט געהערט ווי זיי זאגן אחת קוראה לחברתה ואמרה נצא ונתפלל יחדיו, מען גייט ארויס א עצרת, יצאו כל הנפשות והתפללו ביקשו רחמים, כדי שלא יגזור מיתה על החיים, דאס איז די בקשה זייערע, מען גייט מאכט דארטן א עצרת תפילה שלא יגזור מיתה על החיים, און ספר חסידים דערציילט דא אין תנ"ב אז איבער א יאר, עס זענען געווען דארטן, עס איז געווען צוויי חברה אין בית החיים, זיי האבן עס געהערט, איבער א יאר אמרו הנשמות לא נקבץ יחדיו, נישט מאכן א עצרת צוזאמען, ווייל כי כבר שניים גילו עלינו אל הרבים, ווייל צוויי חברה האבן יענע יאר מגלה געווען אויף אונז וואס מ'מאכט דא, אלא כל אחד ואחד יתפלל בקברו שלא ישמעו החיים ויגידו לעם. אזוי שטייט אין ספר חסידים תנ"ב. על כל פנים, וויסן זיי זעען וואס טוט זיך דא, מען זאגט די וועלט אז ס'איז געווען אזא גג פון רעפים, די עולם קען די שיפע דאך, א דאך אזוי פון רעפים, זיך געדרייט דארטן א אינגל, דרייט זיך ארום, דרייט זיך, דרייט זיך, דא אונטן געהאלטן מיט די נשמה אין האנט, די אינגל גייט שוין באלד פאלן, השם ישמרנו, מען האט צוגעגרייט דאקטוירים, מען האט צוגעגרייט דאכענעס, מען האט צוגעגרייט מאטראצן, דאקטוירים מיט פייער לעשערס, ווער נישט, אלע זענען ארום דעם בנין אליין, און ער דער קינד דרייט זיך, דרייט זיך, אה, דרייט זיך, דרייט זיך, דא אונטן האלט מען די נשמה אין האנט, מען גרייט צו אלץ, אזוי קוקט אויס אזוי, אויבן אין הימל זיי זעען דארט מלאכים וועלכע ווייסן, זיי זעען וואס טוט זיך דארטן הושענא רבה, דא דרייט מען זיך ארום, ארום און ארום, אבער דארטן מאכן זיי א תפילה שלא יגזור מיתה על החיים, זיי זעען וואס טוט זיך דארטן. די הייליגע טשארטקובער האט יארצייט הושענא רבה. רבי דוד משה טשארטקובער, וואס די יארצייט איז אין הושענא רבה, ער פלעגט זאגן אויף וואס רופט מען עס הושענא רבה, ווייל אין הימל ברענגט מען מיט זיך דארטן וואגאנען פון אמן יהא שמיה רבא'ס, מען זוכט דארטן די קורעין גזר דינו, מען זוכט דארטן ארום די קורעין גזר דינו, מען ברענגט דארטן וואגאנען פון אמן יהא שמיה רבא'ס, שלא יגמר שלא יגזור מיתה על החיים, מען זוכט דארט, על כל פנים איז דער טאג א טאג וואס יעדן איינעם האט מען געגעבן ער זאל א געשריי געבן, ער זאל א געשריי געבן, ווי ער זאגט דארטן, ער ברענגט דארטן שפתי צדיק פון חידושי הרי"ם, ברענגט ער אזוי, אז מצינו בנערה מאורסה, אויף די תורה האט מחייב געווען א עונש פארוואס? על דבר אשר לא צעקה, על דבר אשר לא צעקה. זאגט דער חידושי הרי"ם אזוי, נמצינו למדים. די נערה מאורסה פארוואס איז זי חייב מיתה? ווייל זי האט נישט געשריגן. נמצינו למדים כשאדם יכול לצעוק ואינו צועק, מיקרי רצון. ווען דו קענסט שרייען און שרייסט נישט, מיקרי רצון. ביטע ולכן תקנו חזל שכל איש ישראל יצעק היום הושענא, מ'האט מתקן געווען הושענא רבה זאלסטו שרייען הושענא. און זאלסטו וויסן אז משמע שאם יצעק יענה לו בוודאי, וועסט שרייען וועסט פועלן זיכער א זיס יאר, משמע שאם יצעק יענה לו בוודאי, ומחויב, איז ער מסיים אביסל שארף, מחויב כל אחד לצעוק, אף שאינו יודע מה צריך ומה חסר לו, בעסער זאלסט נישט וויסן. מענטש זאגט וואס דארף איך שרייען הושענות און ברוך השם אלעס גוט, ס'איז בעסער זאלסט נישט וויסן. שריי לעולם יקדים אדם תפילה ל. זאגט ער ומחויב נאכאמאל, זאגט ער נמצינו למדים מכאן, אבער אויב דער חיוב איז על דבר שלא צעקה איז נמצינו למדים מכאן כשאדם יכול לצעוק ואינו צועק, אז א מענטש קען שרייען און ער שרייט נישט מיקרי רצון, וכן תיקנו חזל שכל איש ישראל יצעק היום הושענא, און מתקן געווען מ'זאל שרייען הושענא משמע שאם יצעק יענה לו בוודאי, הושענא רבה, יעדער איינער האט ליפן א רבה ב א בסיפור פון תליין, ער האט די זיכערע ענטפער אין דעם טאג, דערפאר הייסט עס הושענא רבה, אז יעדער איינער קען געהאלפן ווערן, יצעק איז משמע שאם יצעק יענה לו בוודאי, זאגט ער ומחויב כל אחד לצעוק אף שאינו יודע מאי צריך ומה חסר לו, אפילו ער ווייסט נישט וואס ער דארף ומה חסר לו, אף על פי כן יצעק סתם הושענא, ס'דא אסאך וואס האבן יענע יארן נישט געוויסט אויף וואס צו שרייען. נעבעך. ס'איז הושענא רבה, יעדע איד קען געהאלפן ווערן מיט אלעס דינג, יעדע איד, יעדע איד האט די גרעסטע גרעסטע כוחות, וכן תקנו שכל איש ישראל, יצעק היום הושענא, משמע שאם יצעק יענה לו בוודאי, ומחויב כל אחד לצעוק אף שאינו יודע מה צריך ומה חסר לו. אף על פי כן איצק סאמע שם. מען דערציילט ס'איז געווען ביים צאנזער רב, איז געווען עפעס א חסיד האט געהייסן רבי יוסף ברים, רבי יוסעלע ברים, ער האט א שידוך געטוהן, און ס'איז געווען עפעס לעבעדיג מיט די, מיטן מחותן איז געווען אביסל לעבעדיג, וועגן דעם נדן איז געווען לעבעדיג, ער האט נישט געוואוסט וואס צו טוהן וועגן דעם נדן. איז ער אריינגעפארן צום הייליגן דברי חיים האט געוואלט פרעגן וואס צו טון דא און ס'רעדט וועגן געלט זאכן דארט חודש אלול נישט געווען שייך אריינצוגיין עשרת ימי תשובה ער קען נישט אריינגיין סוכות חול המועד ער קען נישט אריינגיין ער איז צוגעגאנגען הושענא רבה נאכמיטאג נאכן דאווענען צום גבאי און זאגט הער זיך איין איך מוז אהיימפארן איך מוז וויסן וואס צו טון קענסט מיר אריינשיקן קענסט מיר אריינלאזן האט דער גבאי אים געזאגט אז איך קען נאר טון איין טובה אז איך לאז אפ דעם פלאץ טו וואס דו ווילסט איך איך קען נישט איך קען נישט יעצט ארייננעמען קיין מענטשן איך ווייס וואס דא טוט זיך אבער דו ווילסט איך טו דיר איין טובה דו מוזט אהיימפארן איך לאז אפ דעם פלאץ גיי אריין אליין איך האב דיר נישט אריינגענומען איך האב די גבאי האט טאקע אפגעלאזט דעם פלאץ און רבי יוסל איז אריינגעגאנגען

דו ווייסט וואס ס'איז יעצט דו ווייסט וואס ס'איז יעצט האט ער אנגעהויבן אזוי צו שאקלען ס'איז געווען א ראש השנה ספרי חיים וספרי פתוחים ס'איז געווען א יום הקדוש עס מאכט מיר פארט געווען יעצט איז הושענא רבה די לעצטע סטאפ דרייסט מיר א קאפ מיט דיינע דינגען מיט דיין מחותן אזוי האט ער אים ארויס געשיקט פון צימער דו ווייסט וואס ס'איז יעצט רבותי דאס איז די זעלבע הייליגע דברי חיים וואס ערב סוכות ידוע מיליאנען איז ארויס געגאנגען דארטן פון צימער אויף צדקה די זעלבע הייליגע דברי חיים וואס האט פארמשכנ'ט דעם חנוכי' זיינע וועגן צדקה, די זעלבע וואס האט פארקויפט דעם לעבן צו גוטס טון פאר אידן, דא האט ער געזאגט אבער יעצט האב נישט אין זינען קיין געלט, איך מיין נארמאל וואלט זיך געפאסט, די הייליגע דברי חיים זאגט וועגן וויפיל רעדט זיך, וועגן א האלבן מיליאן, נא דיר א האלבע מיליאן, גיי געזונטהייט, אזוי האט זיך געפאסט, יא? ווייל אזוי האט ער געמאכט א גאנץ יאר, אזוי האט ער דאך געמאכט, נישט הושענא רבה נאכמיטאג, הושענא רבה נאכמיטאג האט אים דא צושאקלט דעם הארץ. וביום זה ווי האט ער געזאגט היו בוכים ומתחננים על המים און דבר זה לא יתכן בשבת דאס קען מען נישט מאכן שבת אין דעם טאג איז אביסעלע די די תפילות די זעלבע תפילות אביסעלע מיט אן אנדערן אביסעלע מיט אן אנדערן נוסח ער פלעגט זאגן טאקע די הייליגע דברי חיים הושענא רבה דריי טייטשן הושענא רבה דער גרויסער העלף הושענא רבה העלף דעם גרויסן בני בכורי ישראל, הושענא רבה א גרויסע ישועה, א גרויסע ישועה, הושענא רבה דער גרויסער העלף, הושענא רבה העלף דעם גרויסן, הושענא רבה א גרויסע ישועה, די אלע זאכן איז פאר אונז און צוגעליגענט זעען מיר אריין, אוי ווי גליקליך מען דארף זיין מען גייט אריין אין אזא הייליגע טאג וואס יעדער יעדער איינער קען אויספועל'ן, אבער רבותי מיט אביסל מיט א גרויסן אחריות.

דארטן שטייט די מעשה אז ס'איז געווען ר' שייעלע בארדאקי איז געווען פון די תלמידים פון ווילנא גאון, ווען ס'איז געווען עליות ווען זיי זענען ארויפגעקומען דא קיין ארץ ישראל איז געקומען מיטן שיף און די שיף איז אינמיטן צעשפאלטן געווארן געשפאלטן געווארן און בקיצור האט מען געדארפט שווימען און זיך ראטעווען דאס לעבן, ר' שייעלע בארדאקי איז געווען דארטן מיט א זון און מיט א טאכטער. ער דארף שווימען צו ראטעווען דאס לעבן. און ער האט אנגעהויבן צו שווימען, און איין זייט דער זון, איין זייט האלט ער די טאכטער, און שווימט און ער קען נישט. מסירות נפש ביז ער האט געפילט ער קען נישט, ער האט געפילט אויב מען איז זיך ממשיך אזוי, אלע דריי ווערן איינגעזונקען. ער האט געגעבן א טראכט א מינוט, איך דערמאן די הלכה, הלכה אין שלחן ערוך, איז א בן קודם לבת, אויף יעדן זאך ראטעווען, דארף מען ראטעווען א בן פאר א בת, אויף צו ראטעווען דארף מען א בן פאר א בת. ער האט אנגעהויבן אנצוגרייטן מיין טאכטער זיין און זאגט ער טאמער טאמער נישט גיימער אלע דריי דערטראנקען ווערן דא, מען מוז דא איינעם אראפלאזן, האט ער אנגעהויבן צו גרייטן אז ער גייט איר אראפלאזן, אנגעהויבן צו גרייטן, אין די לעצטע מינוט האט ער אנגעהויבן צו גרייטן, איר קענט זיך, איר קענט זיך פארשטעלן א טאטע געזעגנט זיך אזוי מיט א טאכטער ווי ער לאזט איר אראפ, יא איר קענט זיך פארשטעלן ווי די הארץ ווערט, ווי א הארץ, א טאטן דארף זאגן פאר א טאכטער. שוין אין די לעצטע מינוט האט ער געגעבן א לאז אראפ, ער לאזט איר אויס, האט זי געשריגן טאטע! טאטע! אויף וועם פארלאזטו מיר? טאטע! אויף וועם פארלאזט טאטע? און געגעבן קולות, קולות, זיין הארץ איז צושמאלצן געווארן, און כוחות אדירים, כוחות אדירים האט ער איר מיטגעשלעפט, און אזוי קוים מיט הימעלישע כוחות ער איז אנגעקומען קיין ארץ ישראל, ער איז אנגעקומען קיין ארץ ישראל, האט זי אים געזאגט, שכוח טאטי האסט דאך מיר מיט אזא מסירת נפש געראטעוועט דאס לעבן, האט ער געזאגט, ס'איז נישט מיינע כוחות, אז איך האב שוין אראפגעלאזט א טאכטער, איך האב געוואלט, אז איך האב געוואלט אראפלאזן, קענסט דיר פארשטעלן אז איך האב נישט געקענט, ס'איז נישט מיינע כוחות, ס'איז נאר וואס דו האסט געשריגן טאטע, וואס דו האסט געשריגן טאטע, דאס האט מיר געגעבן די כוחות. ר' יושע ראבי טאקע איז דא געווען אין ארץ ישראל, מ'האט אים גערופן רעדן דרשות דא און דא, האט ער דערציילט נאר די מעשה, און ער האט געזאגט די מעשה, ער האט געזאגט אז ער האט נישט געהאט די כוחות, אבער וואס זי האט געשריגן טאטע, דאס האט אים אריינגעגעבן נייע כוחות, האט ער געזאגט דאס איז טייטש חזל זאגן, מען זאגט יעדן טאג תנו עוז לאלוקים על ישראל גאותו נורא אלוקים ממקדשיך קל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם ברוך אלוקים, זאגן חזל, תנו עוז לאלוקים, דו גיבסט די כוחות פארן אייבערשטן, מיט דיינע תפילות, מיט דיינע צעקות, גיבסטו א געשריי טאטע, דאס גיבט די כוחות הוא נותן עוז ותעצומות לעם, אז די אייבערשטער קען דיר געבן די כוחות, דאס איז טייטש וואס חזל זאגן ישראל נותנים כח בפמליא של מעלה, האט ער געזאגט דאס איז טייטש, מען שרייט הושענא רבה הושענא, מען גייט עס צו ניין איבערחזר'ן, הושענא והושיענא אבינו אתה, ביסט דאך אונזער טאטע. כי אנו בניך ואתה אבינו, דו ביסט אונזער טאטע, די געשריי ביסט אונזער טאטע, הושענא רבה, אבינו אתה, דאס האט געגעבן די גרויסע כוחות, דאס האט געמאכט די גרויסע גרויסע כוחות, א מענטש גיבט א געשריי אבינו אתה, אבער מיט א געשריי אדותי. ער זאגט דעם אמת אז פון די שאלות וואס מען פרעגט א יעדן צפית יעדער ווייסט מען פרעגט קבעת עתים לתורה איינע פון די שאלות וואס איז דאס און וואס איז די מנין וואס נאך צפית לישועה צפית לישועה האסט הושענא רבה געהאפט אויף א גרויסע ישועה ווייל הושענא רבה דאך איז די טאג פון ישועה פאר יעדן איד הושענא רבה דאך די טאג פון ישועה אויף יעדן איד האסטו צפית לישועה הושענא רבה צו הושענא רבה אה לכן דער הושענא רבה איבער איבערמארגן שמחת תורה און נאכדעם אסרו חג אה צפית צפית לישועה האסט געהאפט אז הושענא רבה גייט דא ברענגען עפעס א ישועה גייט כאשר רצית ואמרת לברכנו דאס איז די שאלה צפית לישועה. געהאפט הושענא רבה ברענגען א ישועה. אבער דאס פארשטייט זיך, דאס איז ווי מ'האט גערעדט, תתנו עוז לאלקים, תתנו עוז לאלקים, ווי דער מענטש שאקלט זיך, ווי דער מענטש רייסט אריין אין דעם טאג, וויפיל ער רייסט אריין, וויפיל כוחות ער רייסט אריין אין דעם טאג. און זאגט די דברי שמואל אז מען זאגט אני והו הושיעה נא, און שפעטער הושענא רבה נאך אני והו הושיעה נא זאגט מען אנא הושיעה נא, שפעטער אנא קייל נא הושענא והושיעה נא, נאכדעם צום סוף איז אנא קייל נא הושענא והושיעה נא אבינו אתה. זאגט די דברי שמואל וואס איז זאגט עס איז געווען אזוי, עס איז געווען אמאל א בן מלך האט ער געזאגט, און די טאטע האט אים פארטריבן, און מרוב עתים וימים מרובֿ עתּים וימים האָט ער זיך געדרײט, צעריסן, צעשליסן, צעריסן, צעשליסן, מיט בגדים מטונפים און מקורעים, צעריסענע, פֿאַרפּלעקטע קלײדער. שױן, ער איז צוריקגעקומען צום מלך, אָבער האָט זיך געשעמט צו זאָגן, אַז דער זון פֿון מלך, ער גײט דאָ אַזױ צעריסן. ער איז צוריקגעקומען צום מלך, האָט זיך געשעמט צו זאָגן, אַז דער זון, אָבער האָט געבעטן, האָט ער געבעטן אַ נדבֿה, האָט מען אים געגעבן אַ נדבֿה, װי מע גיט פֿאַר יעדן אורחא-פּרחא, פֿאַר יעדן קבצן. אבער ער האט נישט געוואלט נעמען, האט מען אים געגעבן שענערס, געגעבן א פופציגער, אבער ער האט נישט געוואלט, פרעגט אים דער מלך, פארוואס ווילסטו עס נישט נעמען, ער האט דיר שוין געגעבן א פופציגער, האט ער געזאגט, איך בין א קרוב, איך בין א קרוב דא צו די מלוכה, מען דארף מיר געבן שענערס, האט מען אים געגעבן א הונדערטער, האט ער געזאגט, ניין, איך וויל עס אויך נישט נעמען, וואס איז? ווייל ווייל איך בין א קרוב. האט די מלך געזאגט נו כ'האב דיר געגעבן א הונדערטער, וויאזוי האט זיך נישט געקענט איינהאלטן און געשריגן אבער דו ביסט דאך מיין טאטע, וועסט מיט א הונדערטער וועסטו מיר אהיימשיקן, ביסט דאך מיין טאטע, זאגט ער, זאגט ער, אין אנהייב שעמט מען זיך אזוי, מען זאגט אנא הושיעה נא, א מתנת חינם ס'איז דאך הושענא רבה. זאגט די דברי שמואל מ'איז ממשיך, הושענא והושיענא איך וויל א גרעסערע מתנה, ביז צום סוף גיבט מען א געשריי דעם אמת, אנא קייל נא הושענא והושיענא ס'איז דאך אבינו אתה, אז אנו בניך ואתה אבינו איז נישטא קיין גבול און קיין שיעור פון א נתינה פון א טאטע צו א קינד, ס'איז נישטא קיין גבול, פון א טאטע צו א קינד, תנו עוז לאלוקים, דער מענטש גיבט א געשריי אויס טאטע, גיבט א געשריי אויס הושענא רבה דו ביסט דאך מיין טאטע. די פיסטעלע איז שיעף, און דאס איז יעדער איינער ווען מען האט גערעדט. די כוחות עליונים וואס ס'ווערט געברענגט אויף דעם טאג, נורא נוראות, שטייט, ס'ווערט געברענגט, אזוי שטייט אין פוסקים, מען נעמט דאך אראפ, מסירין טבעות, הושענא רבה, פאר די נענועים, וואס נעמט מען ארויס וואס נעמט מען אוועק די טבעות? און די פשוטע פשט ווייל מען זאל קענען גוט שאקלען. אקעי? ווייל מען זאל קענען גוט שאקלען. עס שטייט די פרי מגדים ברענגט אין תרנ"א. ברענגט ער אזוי ער ברענגט עס בכלל נישט נאר אויף הושענא רבה. די פרי מגדים ברענגט עס אויף אלע אלעפדיגעס. דאך דא די גמרא זאגט צוויי טעמים מוליך ומביא איין טעם מוליך ומביא למי שהרוחות שלו מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו. נאך א טעם וואס זאגט די גמרא מוליך ומביא לעצור רוחות רעות לעצור רוחות רעות זאגט די פרי מגדים אזוי. לי העני יש בכאן רמז, אזוי שרייבט די פרי מגדים, תרנ"א, משבצות זהב, לי העני יש בכאן רמז, אז לויטן ערשטן טעם, לויטן ערשטן טעם, למי שהרוחות שלו, קענסטו שאקלען אזוי איידל, איידל. אבער לויטן צווייטן טעם לעצור רוחות רעות, מאך אבער כסכוס, שאקל, עוצר זיין אלע רוחות רעות, עס קומט א געזונטער ווינטער. לויטן ערשטן פאל למי שהרוחות שלו קענסטו לערנען שאקלען אזוי איידל, א קניידל, איידל, א איידעלע אינגערמאן. אבער לויטן צווייטן טעם לעצור רוחות רעות, צריך לכסכס, עס גיבט דארטן. ממילא מדבריו למדנו אז מען נעמט אראפ וואס מען נעמט אראפ די טבעת, מען נעמט אראפ די טבעת זאל ער קענען גוט גוטע שאקלען אזוי, הושענא רבה. מען דארף דאך אין הס קטיגור וקח סניגור מקומו אזוי מסיר זיין די טבעות, ער ברענגט דער אמרי נועם זאגט עפעס א מורא'דיגע זאך, ער זאגט אזוי אז מען נעמט א מען נעמט אראפ די טבעות, שטייט דאך שוין אין טור אין תרס"ד זאגט ער אז ס'שטייט דאך ויסר המלך את טבעתו, אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי. יא. הושענא רבה איז דאך די גמר חותם. ווי די חותם? ביים טבעת. ביים טבעת המלך. ס'שטייט דאך אין חז"ל ידוע די רמב"ן ברענגט א מדרש, כפות תמרים זה הקדוש ברוך הוא שנאמר צדיק כתמר יפרח, ענף עץ עבות זה הקדוש ברוך הוא שנאמר והוא עומד בין ההדסים, ערבי נחל זה הקדוש ברוך הוא שנאמר סולו לרוכב בערבות, פרי עץ הדר זה הקדוש ברוך הוא שנאמר הוד והדר לבשת, אלצדינג שטייט זה הקדוש ברוך הוא. ביז ער ויסר המלך את טבעתו ער גיט עס פאר אידן. שאקל אייוועלט און ליר שאקל וועלטן. אין דעם גרויסן טאג ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם די טבעת דארטן איז דא די חותם, דער אייבערשטער גיט אוועק דעם כתבו על היהודים וחתמו כטוב בעיניכם, לולב זה הקדוש ברוך הוא שטייט דאך אין מדרש און דערפאר זאגן נעמט מען אראפ דעם טבעת פון דעם לולב באווייזן אז דער חותם, דער רבונו של עולם גיט עס צו אידישע קינדער, אידן זאלן קענען רייסן און מאכן, יא, רייסן און מאכן, און ס'דא לשונות, עס איז אביסל שווער איבערצוזאגן, קען עס גארנישט איבערזאגן, אבער מורא'דיגע לשונות וואס שטייט תלמידים פון רבי נפתלי ראפשיצער וואס זיי האבן געשריבן וואס ער האט געזאגט ביי דעם לולב הושענא רבה, איך האב דאך פריער פארגעליינט דא א לשון, די רמבן ברענגט א מדרש, יעדע מין זה הקדוש ברוך הוא, פרי עץ הדר זה הקדוש ברוך הוא שנאמר הוד והדר לבשת, כפות תמרים זה הקדוש ברוך הוא שנאמר צדיק כתמר יפרח, וענף עץ עבות זה הקדוש ברוך הוא שנאמר והוא עומד בין ההדסים, וערבי נחל זה הקדוש ברוך הוא שנאמר סולו לרוכב בערבות. אלץ די אייבערשטער. אין רביד הזהב ברענגט ער אז שמעתי האט געהערט פון ר' נפתלי ראפשיצער, א תלמיד פון ר' נפתלי ראפשיצער, אין רביד הזהב ברענגט ער, דאס איז שוין נישט נאר אויף הושענא רבא עס איז אויף א גאנצע וואך געזאגט, שמעתי מפי אדוני מורי ורבי הקדוש שליט"א געווען ר' נפתלי ראפשיצער, ארבעה מינים שבלולב שהם נגד השם הוויה ברוך הוא, ס'איז דאך די אייבישטער, יעדער מין איז די אייבישטער, ולוקח האדם בידו, ועושה בו כביכול כרצונו, פחדים נוראים. עושה בו כביכול כרצונו איז אין נענועים קענסט איצט מבטל זיין אלע גזירות, לאז זיך רוחס אויס. דאס אין חמדה גניזה ברענגט ער, ער האט געהערט פון ר' נפתלי ראפשיצער א דבר נורא, ס'איז א פחד דאס, ער שרייבט דא ער פלעגט עס זאגן יעדן יאר הושענא רבה, שהרב מראפשיץ היה אומר בכל שנה בהושענא רבה. האט געזאגט אזוי והנה, נאר מיט א יראת שמים, עפעס א שארפע ווארט. האט געזאגט ביי דעם לולב הושענא רבה האט ער געזאגט והנה יש מאמר בפי העולם, די וועלט זאגט, אם אני אוחז אותך בידי אני תקיף ממך, אויב איך האלט דיר אין די הענט אני תקיף ממך, ומוכרח אתה לשמוע לי, דו מוזט מיך אויסהערן. כן הוא כעת שאנחנו אוחזים את השם יתברך בידינו, כביכול מוכרח השם יתברך לשמוע תפילותינו. דאס איז די נענועים הושענא רבה. הערט א לשון? ס'איז א פחד ארויסצוזאגן, אבער ווען דו מאכסט נענועים, מאך נישט, פארשטיי ווי דו קענסט דא שאקלען הימלען וואס דו קענסט דא שאקלען. יעדע איד ווי ער קען שאקלען הימלען. נאכאמאל, הנה יש מאמר בפי העולם, אם אני אוחז אותך בידי, אז אני תקיף ממך ומוכרח אתה לשמוע לי, מוזט מיך אויסהערן, כן הוא כעת שאנחנו אוחזים את השם יתברך בידינו כביכול, מוכרח השם יתברך לשמוע תפילותינו, מוז דער רבונו של עולם אויסהערן תפילות, אבער ס'איז א פחד איבער צו זאגן אזעלכע לשונות, אבער אביסל א לימוד, קוק נישט אויפן זייגער ווען דו האלטסט הלל הושענא רבה, פארשטייסט? ווען דו האלטסט דא דעם רבונו של עולם, דו קענסט טון וואס דו ווילסט זאגט ער, קענסט טון וואס דו ווילסט, איך גיב דיך אביסל א שאקל, ווי דא און ווי האט די חידושי הרי"ם געזאגט אז די נענועים הייבט זיך אן פון הארץ יא? אז די ערשטע זאך די שאקל גיב א שאקל דעם הארץ דעם הארץ גיב א שאקל לב שמחה האט געזאגט א זיס ווארט לב שמחה האט געזאגט אז דער חשבון פון די נענועים וויפיל נענועים מאכט מען? נײַנציק וואס איז די חשבון? מען מאכט דאך פינף מאל נענועים יא? פאר הלל אין סוכה פאר הלל אין סוכה, שפעטער פיר מאל ביי הלל, הודו, צוויי מאל אנא און נאך אמאל הודו, וויפיל איז דאס פינף? פינף נענועים, וויפיל איז ביי יעדן מאל? אויף זעקס זייטן, יא? אויף זעקס זייטן יעדע זייט דריי מאל, יעדע זייט, זעקס מאל דריי איז אכצן, איז ביי יעדע מאל, יעדע נענועים איז זעקס, זעקס זייטן, זעקס מאל דריי איז אכצן, די אַכצן איז פינף מאל פינף נענועים, פינף מאל אַכצן וויפיל איז? נײַנציק, פינף מאל, פרעגט דער לב שמחה, מאך שוין נײַנציק, קענסט מאכן נאך איינע, שם שם הוי"ה אדנ"י, צדיק א', שם הוי"ה אדנ"י, זאגט ער די, ווייל די ערשטע זאך די מענטש זאל זיך געבן א שאקל, ער זאל זיך געבן, איז עס צדיק א', די מענטש זאל זיך געבן א שאקל, דיין הארץ זאל זיך געבן א שאקל, פארשטיי צדיק א' זיך געבן א שאקל הושענא רבה גיב זיך א שאקל פארשטיי גיב א קיק וואו די געפינסט זיך דא גיב א קיק וואו די וואס א כוחות מען גיט אונז אין אזעלכע זמנים מען זאגט אמאל סאטמאר רב זכרונו לברכה זאגן אז אין אז אין הגדה שטייט חכם מה הוא אומר די געזאגט אין אין די זעלבע זאך שטייט אין אין ירושלמי שטייט נישט חכם מה הוא אומר, עס שטייט טיפש מה הוא אומר. זעלבע זאך אין ירושלמי שטייט טיפש מה הוא אומר. וואס האסטו אים געמאכט פאר א טיפש, נישט קיין חכם אבער נישט קיין טיפש. דלא חכים ולא טיפש, וואס האסטו אים געמאכט פאר א טיפש, נישט קיין חכם אבער נישט קיין טיפש. סאטמאר רב געזאגט. די גמרא זאגט דאך אוירא דארץ ישראל מחכים. דו ביסט דא אין ירושלמי און ביסט דאך געבליבן א תם, ביסטו א טיפש. דו שטייסט הושענא רבה מיט די לולב אין די הענט און דו קוקסט נאך אויפן זייגער, ביסט א טיפש. חלילה וחס נישט קיין טיפש, אבער פארשטיי אליין. המאבד מה שנותנים לו, מען גיט דאך אזעלכע זמנים. אויסנוצן די צייט, קוקן אויפן זייגער, מיר דערציילן אז סאטמאר רב זכרונו לברכה, מ'האט, ס'איז געווען אזא יאר ווי די יאר, ערב סוכות ערב שבת, האט מען געגעבן א קלאפ אויס אז די נשים זאלן ארויסגיין צינדן לעכט אינמיטן האט מען נאך געהאלטן אינמיטן טיף אינמיטן הושענות האט מען ארויסגעקלאפט דארטן נשים זאלן ארויסגיין צינדן לעכט האט סאטמאר רב געגעבן א צעוויין און געזאגט יא די נשים זאלן ארויסגיין צינדן לעכט אבער אליכם אישים אקרא האט ער געזאגט א שארפע מורא'דיגע משל דעמאלטס מיט בכיות נוראות בכלל די בכיות וואס דארטן זיך געגאסן הושענא רבה ביי יעדן הקפה דארטן ביי די הושענות האט ער האט ער דעמאלטס געשריגן, די נשים זאלן ארויסגיין צינדן לעכט, אבער אליכם אישים אקרא האט ער געשריגן, אז עס איז געווען אמאל א מדינה, א שטעטל, וואס האט מורד געווען אין א מלך, מורד געווען אין א מלך, בקיצור די מלך איז געוואר געווארן, עס איז געווארן א משפט גלייך אפווישן כלא היה, דעם גאנצן שטעטל אפווישן כלא היה, די אייבישטער לאזט נישט. בקיצור די ראשי העיר זענען געוואר געווארן פון דעם, זענען געלאפן צו די יועצים, וואס טוט מען דא, וויאזוי מאכט מען א חנינה, הרג'עט זיך אלעמען דא אויס, וואס טוט מען דא? בקיצור די יועצים האבן געזאגט ס'איז דא איין עצה, ס'איז דא עפעס א טאג וואס אלע מלכים, ס'איז געווען א געזעץ פון די מלוכה, וואס די מלכים אין דעם טאג שפאצירן זיי אין עפעס א גארטן אין א גינה, און דעם טאג איז בדיחא דעתיה, דער טאג איז מיועד לחנינה. ווייל דעמאלט איז ער רואיג דארטן אין גארטן, ער שפאצירט דארטן, שוין, זענען גלייך די ראשי העיר זאגט האט מען האבן זיך אוועק געשטעלט דארטן אין יענעם אין יענעם טאג אין יענעם גינה, זיי האבן געווארט פון פארטאגס, שטייען זיי און ווארטן און ווארטן, זיי ווארטן אויפן מלך זאל קומען, און דער מלך איז נישטא, ס'איז געקומען שקעה חמה, דאס האט מרן דאך געזאגט אין אזא זייגער, נאנט צו ארויס גיין צינדן לעכט, האט ער געזאגט ס'איז געווארן שקעה חמה, דער מלך איז נישטא, און זיך צווויינט וואס טוט מען דא, דער מלך איז נישטא, איז ערלעדיגט. אמר דער חכם שביניהם, איינער איז געווען א קלוגער בחור האט צו זיי געזאגט, חברה, ס'איז נישטא קיין אזא זאך דער מלך איז נישטא, דער מלך היט אפ די געזעץ, און אז ס'איז דא א געזעץ אז יעדן יאר איז דא א טאג וואס דער מלך איז דא, איז דער מלך דא, אז דער מלך איז דא, ס'איז א געזעץ איז דער מלך דא, נאר אלא מאי מ'זעט אים נישט ווייל ער איז פארשטעלט. און לאמיר אים גיבן א געשריי ווי ער איז, ער זאל רחמנות האבן אויף אונז, אויף אונז צו שרייען און וויינען, ווייל ער איז פארשטעלט, און נישטא קיין אזא זאך, דער מלך היט די געזעץ. און אזוי האט מרן אדמו"ר געשריגן, דער רבונו של עולם האט צוגעזאגט, הושענא רבה איז א טאג פון חנינה, עס קומט ארויף צו אידישע קינדער, גיבן א חנינה, איז ער דא, לאמיר גיבן א געשריי, הושענא והושיעה נא אבינו אתה, צו אונז זעמער יא און צו אונז זעמער נישט, כבר שקעה חמה, הושענא והושיעה נא אבינו אתה. דאס אויסנוצן רבותי, אויסנוצן דעם נאכט מיטן טאג, ס'שטייט אין זוהר הקדוש שטייט א מורא'דיגע לשון, זוהר הקדוש זאגט אין דף ק"ד, אז דער נעמען דעם לולב, וואס מען נעמט דעם לולב מיט די מינים, זאגט דער זוהר הקדוש, האי רזא אוקימנא ואוקמוה חבריא, אבער וואס איז די ענין? פארוואס נעמט מען דעם לולב? כ'האב דאך פריער דערמאנט א לולב איז דאך די אייבישטער, יא? זאגט דער זאגט דער זוהר הקדוש אבל כמה דקודשא בריך הוא נטיל לון לישראל בהני יומין וחדי בהון. דער רבונו של עולם נעמט אין די טעג סוכות נעמט ער אידישע קינדער און פריידט זיך מיט זיי. ער נעמט און פריידט זיך מיט זיי, איז כך די זעלבע זאך אוף הכי ישראל נטלין ליה לקודשא בריך הוא לחולקיהון וחדאן ביה דערפאר נעמט מען דעם לולב דאס איז די אייבערשטער און מען פרייט זיך מיט אים פונקט ווי די אייבערשטער נעמט כלל ישראל אין סוכות זאגט דער זוהר כמה דקודשא בריך הוא נטיל לון לישראל בהני יומין וחדי בהון דער רבונו של עולם נעמט אונז און פרייט זיך מיט אונז אין די טעג איז די זעלבע זאך זאגט אוף הכי ישראל נטלין ליה לקודשא בריך הוא לחולקיהון וחדאן ביה נעמען אונז די לולב לולב איז דאך די אייבערשטער אז דאס איז די אייבערשטער בכלל זיי וחדאן ביה ודא רזא דלולב ומינין דביה, דאס איז די סוד פונעם לולב און מינים, די אייבערשטער מען פריידט זיך. רבותי, דאס איז די נאכט, דאס איז די טאג, כולו פֿיר און צוואַנציק שעה וואס כל כולו איז אויף ישועות, הושענא רבה כשמו כן הוא, דאס איז די נאמען הושענא רבה, איז אויף ישועות, אויף נישט סתם ישועות, אויף גרויסע ישועות, ווי אזוי? ערבה מיט די מויל, האי יומא בשפוון תליין, איז דאס מיט אלס זינג זה בכה וזה בכה און דארף איך נישט זאגן וואס איז דא דער ענדיגן תהילים אין דעם גרויסן נאכט דאך דער איינציגסטער מאל וואס איז דא וואס איז דא די יהי רצון יא דער איינציגסטער די יהי רצון אחר צאת הלבנה די איינציגסטער יהי רצון פון איינמאל א יאר און ענדיגן תהילים אויך נישט געיאגט אויסנוצן די צייט אין דינגען רבי ר' מיילעך ברענגט אין ליקוטי שושנה ברענגט ער עפעס א מאמר נורא ער זאגט אזוי ער שרייבט אזוי ער הייבט אן ווי אזוי מען גייט צו א צדיק, א מענטש איז קראנק, ער גייט צו א צדיק, ער ווערט ארויסגעהיילט, ווי אזוי? ער גייט צום צדיק, ווי אזוי? טא למעשה, א מענטש, זאגט אזוי דער הייליגער רבי מיילעך, וועסט פארשטיין וואס דאס הייסט תהילים, לייג קאפ, ער זאגט, א מענטש נארמאל איז מקושר צו עולמות עליונים, יעדע מענטש, ס'איז דא אזעלכע ווייער חוטים וואס דו זעהסט נישט, און ממילא איז ער געזונט, חלילה וחס, ווערט אפגעריסן, פאלט ער אריין אין א מחלה, איז דעמאלטס איז ער קראנק. וואס איז די עצה? קומסט צום צדיק, דער צדיק איז מתפלל, זאגט ער מלשון נפתולי אלקים נפתלתי ער איז מקשר צוריק אויבן, ממילא ווערסטו געזונט. עד כאן צדיק, וואס אונז פארשטיי מיר נישט וואס דאס איז. יעצט הערט א לשון פון רבי ר' מיילעך, אך לעיתים ס'דא אמאל זאגט ער יש קטרוג גדול על האדם שאפילו א צדיק אינו יכול לבטל את כל תוקף הקטרוג בתפילתו, אפילו א צדיק קען נישט דא פועל'ן, ווייל עס איז א שווערע קטרוג, וואס איז דעמאלטס די עצה? ואז צריך לקשר את האי גברא בעולם הגדול הנקרא תהילה, ווייל דארטן אין דעם עולם נישטא קיין שום קטרוג, ששם יש אור גדול ואין כח בדין לקטרג שם, והוא רחמים גמורים ושם נמתק הכל דארטן ווערט ער געזונט, ולכך נקראים שירי דוד מלכינו תהילים, שיכולים לפעול על ידם הכל, אין דעם וויבאלד דו קומסט אן אין דעם עולם וואס הייסט תהילה, מיט די תהילים, און ואין שטן ואין פגע רע, ער זאגט דא רב ר' מיילעך דא קלארע ווערטער, אז וואס א צדיק קען נישט פועלן קענסט דו פועלן מיט דיין תהילים, ער רעדט נישט דא אויף הושענא רבה, ווער רעדט הושענא רבה שטי זיך דו ביים אלטער בשיטה, ווער רעדט הושענא רבה וואס די האי יומא בשפוון תליין, ווער רעדט הושענא רבה וואס די אלע שליסלען ביי אונז אין די הענט ווי מען האט גערעדט. לאמיר עס אריינכאפן, לאמיר עס אריינכאפן, אדער אריינכאפן, אבער נאר מיט א שמחה, מיט א שמחה, ווי איז דא א גרעסערע שמחה, א מענטש איז דאך די גרעסטע גביר וואס ער קען אריינכאפן, נאר אויסנוצן יעדע מינוט, אויסנוצן יעדע מינוט, געדענקען, אה, געדענקען האב איך שוין געזאגט, בעסער מען מאכט עס פאר כל נדרי, נישט יעצט ביי הושענא רבה, געדענקען וואס דער דברי חיים האט געזאגט פאר רבי יוסעלע ברים דארטן, און געדענק וואס דער רוקח זאגט אז דאס קען נישט פאלן אין שבת ווייל אין דעם טאג בוכים ומתחננים עלי מים און דא וזה לא יתכן בשבת. און ווען דו נעמסט טאקע יום ערבה עס הייסט די הושענות נעמסט דעם ערבה גיבסט אים א קלאפ אויף דער ערד דאך ידוע איז דאך ממתיק זיין די חמש גבורות ממתיק זיין דעם ער פארליינען נאר א לשון פון בית אהרן ער שרייבט אזוי דער בית אהרן ובפרט בהושענא רבה זאגט ער אזוי, צריך מאוד לעשות תשובה בעת חביטת הערבה, ווען דו גיבסט א קלאפ, שבעת ההיא היא גמר החתימה, ווען מען גיבט א קלאפ די ערבות, וצריך האדם מאוד לעשות תשובה לפני הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה בורא בריאה חדשה כידוע דעמאלטס ווערט ער א בריאה חדשה, א נייע לעבן, א געזונטע יאר, א פרייליכע יאר. אזוי דאך ידוע ווי אלע ווייסן די סגולות פון די ערבות חבוטות, דאס ווערט שוין געברענגט אין מנורת המאור, ער ברענגט שמעתי שיש בו בערבה של הושענא רבה, ברענגט די מנורת המאור, סגולה שמירה למתכוון בו בסכנות דרכים, א וואס? ער ברענגט די ליקוטי צבי, ער ברענגט פון א קדמון, פון א קדמון, אז א מענטש געפינט זיך אין א מקום סכנה, א מענטש א גאנץ יאר אינמיטן יאר, ער געפינט זיך אין א מקום סכנה, טאמער האט ער מיט צו זיך א ערבה חבוטה, מה טוב, טאמער נישט זאל ער זיך דערמאנען. ווי ער האט עס אוועק געלייגט, און ער זאל זאגן אני והו הושיעה נא ויראה ניסים, אזוי ברענגט ליקוטי צבי בשם קדמון, ויראה ניסים, נאכאמאל, טאמער ער האט, ער געפינט זיך אין א מקום סכנה, טאמער זעהט ער, טאמער טאמער האט ער מיט זיך א ערבה חבוטה, זאגט ער מה טוב, טאמער נישט זאל ער זיך דערמאנען ווי ער ווי ער האט עס אוועק געלייגט, און זאגן גלייך אני והו הושיעה נא, און ער וועט זעהן ניסים. די זעלבע זאך שרייבט די כף החיים ברענגט עס בשם ספר התניא, אזוי ברענגט דער כף החיים בשם ספר התניא אז מ'האט אוועקגעלייגט די חבוט ערבות חבוטות בראש מיטתן אלץ חיבוב מצוה. איך מיין דא פשוט איין זאך צו זאגן רבותי, מ'זעהט וואס די גרויסע די אנשי די ענקים ענקי הרוח אין אלע דורות האבן געמאכט, זיי דערציילן אז דער אור שמח ווען מ'האט זיך געדארפט אוועקשטעלן אויפן קריג, בחורים האבן געדארפט ארויסגיין צום קריג, אין מלחמה, אין מיליטער, אין מיליטער, האט ער געגעבן פון די ערבות חביתות, זיי זאגן ווער עס האט געהאט די ערבות חבוטות זיינע איז צוריקגעקומען גאנץ ברוחניות ובגשמיות, ווער עס האט געהאט די ערבות חבוטות, נו, די, ס'ווערט געברענגט דארטן נאך ע ט, דארטן יפה ללב ברענגט אז בקור פחדים וואס ס'טוט זיך אפ נעבעך מיט קינדער מיט די אלע קינדער צו עלטערע זאגט ער מ'זאל לייגן פון ערבות חבוטות צוקאפנס. צו אוועקגיין די פחדים. איך מיין צו זאגן אז דא הערט איר א מענטש געפינט זיך במקום סכנה זאל ער זיך נאר דערמאנען ווי די ערבה חבוטה זאגן אני והו הושיעה נא וועט ער זעהן ניסים. דער דא זאגט ער די לייג עס צוקאפנס. איך שטעל דיר פאר אינגערמאן ווען דו שטייסט הושענא רבה מיט די ערבות, מיט די הושענות, ווען דו שטייסט דא און דו גיבסט א שריי אני והו הושיעה נא, וואסערע ישועות קענסטו דעמאלטס פועל'ן? וויפיל פחדים קענסטו אוועק נעמען, וויפיל וויפיל וויפיל זאכן מבטל זיין, אז במקום סכנה זיך נאר דערמאנען די ערבה חבוטה וועסטו זעהן ניסים, וועסט זאגן אני והו הושיעה נא, ווען דו האלסט עס יעצט אין די הענט, וואו דו קענסט דא אויס'פועל'ן. פון דעם רבותי. גייט מען אריין גלייך צום גרויסן פייערדיגע טאג שאין לנו כל חקר בו, וואס איז פשט אין לנו כל חקר בו, דאס איז שמיני עצרת, וואס הייסט אין לנו כל חקר בו, מען פארליינען, מען זיצט דאך דא מיט תלמידי חכמים, מען זאגן צוויי שורות פון צוויי ראשונים, און מען זאגט צו איינער קען מסביר זיין דא פשט אדרבה זאל איינער מסביר זיין, איין לשון פון א ראשון איז דער רמבן, דער רמבן זאגט אין פרשת אמור, אז פארוואס נעמט מען נישט קיין אתרוג שמיני עצרת? פארוואס נעמט מען נישט קיין אתרוג שרייבט ער די לשון, אבל בשמיני אינו צריך, אכטע טאג נעמט מען נישט קיין אתרוג פארוואס? כי הוא עצמו הדר, מען דארף נישט קיין פרי עץ הדר ווייל הוא עצמו הדר, איינער קען מסביר זיין וואס איז פשט? כי הוא עצמו הדר, איך ווייס נישט וואס איז פשט אבער דא ברענט עפעס א פייער אין דעם טאג, ברענג נישט קיין פרי עץ הדר ווייל דער טאג אליין איז הדר, ווייטער דער חינוך זאגט אין שכ"ד, ער זאגט אויפן לולב, פארוואס נעמט מען נישט קיין לולב? זאגט ער כי יום שמיני עצרת כולו לשם, וואס הייסט כולו לשם? וואס הייסט כולו לשם? וואס? הוא עצמו הדר, כולו לשם, וואס שטייט דא? וואס טוט זיך? לאמיר זען אביסעלע וויפיל וויפיל מען קען יא עפעס א ריר טון, עפעס א נגיעה אין דעם. אין דעם טאג, ס'איז א זוהר הקדוש, וואס אונז זאג מיר עס ביים תיקון ליל הושענא רבה, טאקע נאך תהלים דארטן, ווי מיר זאגן דארטן דעם לשונות זוהר הקדוש, זאגן די זוהר הקדוש אזוי, וישראל ביומא דא.

זענען איינגעלאדענט כלל ישראל צו דעם מלך צו נעמען פון אים ברכות אויף א גאנץ יאר פון דעם טאג לנטלא מניה ברכה לברכאן לכולא שתא נעמען ברכות אויף א גאנץ יאר ובההוא חדוותא לא משתכחי במלכא אלא ישראל בלחודייהו אין דעם שמחה דער רבש"ע נעמט א שליסל גיט א פארשליס כלל ישראל קיינער גייט דא נישט אריין קיין איינער גייט דא נישט אריין, ובההוא חדוותא לא משתכחי במלכא אלא ישראל בלחודייהו זאגט דער זוהר הקדוש ומאן דיתיב עם מלכא ונטל ליה בלחודוי, ווער ס'זיצט מיטן מלך אליין, כל מה דבעי שאיל ויהיב ליה, כל מה דבעי ס'איז נישטא וואס נישט, קען מען עס אלעס אלעס אלעס אויספוילן אין דעם טאג, אין דעם טאג ממש אלעס אויספוילן, און מ'עט באלד צוקומען צו דעם וואס כ'וויל זאגן אבער דערווייל הערט א לשון חזל, א חזל וואס איך מיין ס'כדאי אז מ'זאל עס נישט פארגעסן אין גאנצע שמיני עצרת. די מדרש זאגט אזוי ביום השמיני עצרת תהיה לכם למה נעצרו עוד יום אחד, וואס איז דער טאג? חזל דרש'נען ביום השמיני עצרת תהיה לכם זאגן חזל די דרשה חזל לכם מיינט לכל צרכיכם, וואס הייסט לכל צרכיכם? צרכיכם הייסט וואס דו דארפסט, בעט זיך אויס וואס דו דארפסט, לכל צרכיכם, וואס דו דארפסט. ווי זאגט די ייטב לב, שמינא עצרת רגל בפני עצמו, יעדער איינער זאל דאגה'ן פאר זיך, יעדער איינער זאל זאל דאגה'ן פאר זיך, רגל בפני עצמו, מען זאגט דארטן פון ר' אהרן טשערנאבלער מען זאגט תפילת גשם, שמינא עצרת, ווייל שמינא עצרת פארוואס תפילת גשם, גשם הייסט גשמיות, ווייל שמינא עצרת איז מסוגל אויף פרנסה, דערפאר זאגט מען תפילת גשם, אויף גשמיות, זיך אויסבעטן אויף געלט, אויף פרנסה, אויף פרנסה. ביום השמיני עצרת תהיה לכם לכל צרכיכם מיין צרכים הגשמיים זאגט ר' שמיני עצרת רגל בפני עצמו מ'זאל זיך אויסבעטן פאר זיך הערט ווי די מדרש זאגט זאגט די מדרש אזוי רב אמר משל למה הדבר דומה למלך שהגיע לו יום טוב א מלך האט געהאט א יום טוב וואס איז דאס א יום טוב ער זאגט נישט וואס א שטייגער ביי א יום הולדת א יום הצלה איך ווייס נישט האט געהאט א מלך האט געהאט עפעס א יום טוב למלך שהגיע לו יום טוב

זאגט רב התורה מרמזת לישראל פונקט ווי די מטרונא האט מרמז געווען איז די תורה מרמז פאר אידן ביום השמיני עצרת תהיה לכם לכל צרכיכם כך התורה מרמזת לישראל תבעו צרכיכם אין דעם טאג בעטס ענק אויס ער איז דא פארמאכט מיט ענק ער איז דא פארמאכט מיט ענק בעטס ענק אויס אין דעם טאג דער טאג איז מסוגל צו משפיע זיין אלע תפילות כ'מיין ס'איז א מדרש וואס איז כדאי זיכער כדאי נישט מסיח דעת זיין, און כדאי מען נישט מאבד זיין א שעת הכושר, נישט מאבד זיין א עת רצון די מיוחדת וואס איז איינמאל א יאר, נו תבעו צרכיכם, די תורה איז מרמז לישראל, פונקט ווי די מטרונא האט מרמז געווען, עד שהוא עמכם תבעו צרכיכם, זאגט רב, התורה מרמז לישראל, נו תבעו צרכיכם, בעטס ענק אויס. אזוי ברענגט די יסוד יוסף, ער זאגט מנהג ישראל איז אז מען גיט מען נעמט ארויס אלע ספר תורות פון היכל, פארוואס? זאגט די יסוד יוסף א קדמון אין פרק ע"ט, זאגט ער מנהג ישראל להוציא כל הספר תורות שבהיכל פארוואס? להראות חיבה גדולה לה' יתברך ברוך הוא, כמו אב האוהב לבנו חביבו ווי א טאטע האט ליב א בן חביב און ער גיט אים, ער מאכט אלע אוצרות, כאפ! זאגט די סוד יוסף דאס איז דער מפעל מאכט אויף און קודש נעמט ארויס אלע אלע ספרי תורה מאכט אויף אלע דאס איז זיין לשון אין מנהג ישראל הויצו כל הספרי תורה שבאייכל לארויס חיבה גדולה להשם יזבח ברוך הוא כמו אב ואוהב לבנו חביבו מפוסח לי כל גנזי יצרויס אב ואינו מנהל ממני כלים פוסח לי כל גנזי יצרויס אב ואינו מנהל ממני כלים הכי נמי, לאורי כל עיני כל אוהב, דער אויבערשטער וויל אלעס, כאפ, תבעו צרכיכם, רבותי. אויך נישט קוקן אויפן זייגער, שמיני עצרת. קוק נישט אויפן זייגער, און פארשטיי ווי דו געפינסט זיך דא. בכלל און בפרט, דער חתם סופר טענה'ט, ער טענה'ט אז דער טאג שמיני עצרת איז ידוע מ'האט געברענגט א קרבן, אויב מ'ווייסט איז די זעלבע קרבן פון יום כיפור, די קרבן מוסף איז די זעלבע קרבן פון יום כיפור, אבער איך גיי פארליינען דעם לשון, דער חתם סופר זאגט אבער אז ס'איז עפעס אסאך גרעסער פון יום כיפור, כי קדושת יום הכיפורים היא על ידי עינוי הנפש, זאגט ער ואילו קדושת שמיני עצרת היא על ידי שמחה, וזה נקרא מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים, זאגט ער כי אהבת השם, הערט א לשון פון הייליגן חתם סופר, כי אהבת השם על ידי עינוי כמו יום הכיפורים, למטה ממדריגת אהבת שמיני עצרת שהיא על ידי שמחה, ס'איז קלענער פון אהבת שמיני עצרת שהיא על ידי שמחה. ויום השמיני הוא בעצמו כמו הוא ביום הכיפורים, זאגט ער שמיני עצרת איז פונקט ווי יום כיפור דערפאר די זעלבע קרבן מוסף, ואפילו הכי קדושתו איז גרעסער מהכיפורים מיום הכיפורים על ידי שמחה חדוותא דמלכא ומספרא, אין דעם טאג פארשטייט זיך וואס דאס גייט

סוכות מען נעמט די פרי עץ הדר ותשחק ליום אחרון, דאס איז יום אחרון של חג, דאס שמיני עצרת, דארטן והיית אך שמח, דארטן שמיני עצרת, דארטן, דער שפת אמת ברענגט, אז עס שטייט אין זוהר הקדוש, ולא עמד איש אתו, בהתודע יוסף אל אחיו, זאגט דער זוהר הקדוש אז ווען דער רבונו של עולם איז זיך מתייחד מיט כלל ישראל שמיני עצרת טאר קיין שום אומות נישט אריין קומען בהתודע יוסף אל אחיו יוסף מיינט דער אייבערשטער אזוי זאגט זוהר הקדוש ווען כביכול איז זיך מתייחד בגין כך ביום השמיני עצרת תהיה לכם ווייל דעמאלט איז דער אייבערשטער בחבורה אחת נאר מיט כלל ישראל זאגט דער שפת אמת אז די זעלבע ווערטער זאגט דער זוהר הקדוש נאך א פשט ולא עמד איש אתו זאגט דער זוהר הקדוש אז עס גייט לעתיד לבוא לעתיד לבוא דער רבונו של עולם וועט זיין פארמאכט מיט כלל ישראל קיין שום אומה נישט קומט אריין זאגט דער שפת אמת ס'איז נישט קיין צוויי פשטים ס'איז איין פשט, פארוואס? ווייל שמיני עצרת דער טאג איז א קדושה דלעתיד לבוא, א טאג פון קדושה דלעתיד לבוא, רבותי לאמיר זיך לאמיר זיך געבן אבער א כאפ מיט מיט דעם, מיט די גרויסע זמנים, מיט אזעלכע גרויסע זמנים, לאמיר נישט בלייבן. דא איז ער. ס'איז דא. האט ער פריער געוואלט עפעס מסביר זיין כולו להשם כולו הדר. אונז האבן מיר נישט קיין השגות. אונז קען מען נישט האבן קיין השגות. אבער ס'איז דא א מורא'דיגע לשון אין בני יששכר זאגט דא. איך וועל נישט פארליינען דעם גאנצן לשון. ווייל ס'איז א פחד פון א לשון דארטן. פארליינען אביסל. זיין תמצית הדברים איז. ס'איז א קשיא וואס אלע פרעגן, עשו לי סעודה קטנה, קשה עלי פרידתכם, עשו לי, דאס איז שמיני עצרת, קשה עלי פרידתכם, עכבו עמי יום אחד, עשו לי סעודה קטנה כדי שאהנה מכם. פרעגן אלע די קשיא, אויב קשה עלי פרידתכם מאכט נישט קיין סעודה קטנה, מאכט א סעודה גדולה, הא? פארוואס יום אחד? מיין טאטע זכרונו לברכה האט אמאל געזאגט א עשו לי סעודה קטנה, ווייל אין א סעודה קטנה איז מגרר גריר, מען בלייבט הונגעריג, די אייבערשטער וויל דיר זען איבערמארגן, זאלסט בלייבן א הונגעריגער. סעודה קטנה, ווייל ס'איז א מגרר גריר, ער וויל דיר זען איבערמארגן, נאך אסרו חג. אזוי האט מיין טאטע זכרונו לברכה אמאל געזאגט. הערט ווי די בני יששכר זאגט דא א מורא'דיגע לשון, וואס טוט זיך דא, וואס איז די סעודה קטנה, וואס איז די קשה עלי פרידתכם, וואס גייט דא פאר? די תמצית הדברים דא איז אזוי, פסח איז די לידה, כלל ישראל ווערט דעמאלטס געבוירן. יא, לקחת לו גוי מקרב גוי, כלל ישראל ווערט דעמאלטס באשאפן געבוירן. שבועות איז די בר מצוה, מתן תורה, שבועות גייט מען אין עול מצות. ראש השנה יום כיפור איז דער רבונו של עולם מטהר כלל ישראל פון אלע עוונות, און ממילא קומט מען אן לידי דעת עבירת האדם, פירט ער אריין גלייך נאך יום כיפור צו דער חופה, ווי דער חופה? סוכה. סוכה איז דער חופה. יעצט קומט פייערדיגע ווערטער דא. סוכה איז דער חופה. אבל המשכיל על דבר סוד שמיני עצרת, הוא עיקר יום הנרצה ליחודא שלים, נאכן חופה זאגט ער, זה הנרצה, א סעודה סעודה קטנה דארטן, איין שפארך סעודות, נעם אוועק, סעודה קטנה, סעודה קטנה, ער פרעגט דארטן וואס אהבה מיינט דאך מרבה סעודה זאגט ער ניין, שלא להאריך בהנאת הסעודה, כי אני מבקש לעשות הסעודה בחיפזון זאגט ער, כי רצוני ליהנות ממך. ולא יתערב זר בשמחתנו, ברענג מיר גארנישט איך דארף דיר, יעדע יום טוב זאגט דער חתם סופר אויך איז געווען א מצוות, א לולב, א שופר, א מצה, דא ניין אהנה ממך, און דא גיט ער א זאג אפאר ווערטער ס'א פחד איבער צו זאגן, אהנה ממך וואס די אייבערשטער מאכט מיט א איד אין שמיני עצרת, יוי מוט, ברענג נישט קיין אתרוג זאגט דער חינוך, דער רמב"ם מיטן חינוך, כולו לשם כולו יחודא, דא איז מען פארמאכט אין צימער גארנישט אהנה ממך, דא זאגט די אייבערשטער כל מה דבעי שאיל ויהיב ליה. זאגן נוראים וואס ס'ווערט פון יעדן אידן, לאמיר זיך געבן א כאפ מיט. דער חתם סופר זאגט עס אביסל אנדערש, ער זאגט אז דערפאר לרבות לילי יום טוב האחרון, פארוואס לילי, וואס איז לילי יום טוב האחרון? ווייל יעדע יום טוב האט א מצוה, א מצוה איז נאר בייטאג און נישט ביינאכט. אבער אבער אבער דא דער נ א, דא איז נישט קיין מצוה, דער באשעפער זאגט יעדן טאג זאגט מען יעדן טאג זאל מען לא יראו פני ריקם, דא זאגט דער אייבערשטער ברענג מיר נישט קיין מצוות, אהנה ממך. און ממילא ביינאכט אויך. אוי, וואס ס'ווערט פון יעדן אידן? פון יעדן אידן, לאמיר זיך, לאמיר זיך מיטכאפן, לאמיר אריינכאפן א בויזהייט. און זיין דארטן, ווי האט ער געזאגט דארטן, איין מענטש איז געווען דארטן אין א יריד, אין א שוק, מען פארקויפט דארטן חפצים פאר פרוטות, און שפעטער, שפעטער פארקויפן, די סוחרים קויפן עס און פארקויפט עס שפעטער פאר טייער. אבער דרייט זיך דארטן א טיפש, דרייט זיך ארום א גאנצע טאג און קויפט נישט, טרינקט קאווע און רייכערט ציגארעס, און קויפט גארנישט, שפעטער רייסט זיך אראפ אין קאפ, וואס האב איך געטון אין דעם יריד? און ביים אייוועלט יארן? דער רבונו של עולם איז דא פארמאכט מיט דיר אין צימער זאגט ער כל מה דבעי שאיל ויהיב ליה נישט איינער מען קען איז געווען דער כאפ אריין פותח ווי זאגט דער יסוד יוסף פותח לו כל גנזי אוצרותיו וואס איז די לשון יסוד יוסף נו אב און בנו פותח לו כל גנזי אוצרותיו כאפ ווי די זוהר הקדוש זאגט האט זיך געענדיגט דער דין מיט הושענא רבה יעצט למנטל מניה ברכאן לכולא שתא כאפ ברכות אויף א גאנץ יאר כאפ ברכות אויף א גאנץ יאר. א ווארט, רבי חנוך קארלנשטיין זכרונו לברכה, ער ברענגט זיך אזוי זיך צו זיין, ברענגט עס כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. ביז דא איז הושענא רבה דאך די איין און פופציגסטע טאג, יא? נו! נו, ביז יעצט איז דאך יו ד א חודש אלול שלוש עשרה מידות של רחמים טל ז זאגט ער אבי גימטריא דרײַצן אמי גימטריא איין און פֿופֿציק זאגט ער אבי די שלוש עשרה ואמי די נ"א עזבוני געענדיגט יעצט והשם יאספני דער רבוש"ע פארשליסט דיר אין צימער יעצט קומען מיר א דבורא שלו ש.

רבותי, דער לשון פון רש"ב ער ברענגט עס פון רש"ב אז מען דארף וויסן צו מייקר זיין, ער שרייבט דארטן ס'איז געווען חוץ לארץ אַכט און פֿערציק שעה, מייקר זיין יעדע רגע פון די אַכט און פֿערציק שעה, שרייבט ער דארטן לשון אז זיין טאטע פלעגט זאגן, מייקר זיין יעדע מינוט פון די אַכט און פֿערציק שעה, ווייל אין יעדע מינוט קען מען כאפן, קען מען שעפן אוצרות מיט עמערס און פעסער, בגשמיות און רוחניות, און אלעס דורך די רקידים, דורכן טאנצעריי, דורך די רקידים. די טאנצעריי איז שמחת תורה. נו, איך דערצייל אלע יאר, זאג עס מיטן נאמען, אן ענין מען זאל זאגן דעם נאמען. א גאר א וואוילער אינגערמאן דא אין בית שמש, ער וואוינט אין חפציבה, ער הייסט ר' שיע בערלין. דער עולם קען אים גוט אויס. ר' שיע בערלין. ר' שיע בערלין האט לאנגע יארן נישט געהאט קיין קינדער, איז אריבער שבעה מדורי גיהנום. ער האט ער דער ר' שיע בערלין האט אמאל הושענא רבה איקלע לידיה ער האט געזען א ישמח ישראל ישמח ישראל זאגט אז מיכל בת שאול שטייט אין חזל אז ווען דוד המלך געשפרינגען מיטן ארון יא מיטן ארון הברית השם ער האט געטאנצן געטאנצן ודוד מפזז ומכרכר בכל עוז און שטייט אויף מיכל ותבז ותבז מיכל בלבה, יא וואס זי האט געזאגט כאחד הרייקים האסטו געטאנצט כאחד הרייקים, וואס שטייט אין פסוק זי האט אים מבזה געווען, כאחד הרייקים שטייט אין פסוק ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה, זי האט נישט געהאט קיין קינדער, פארוואס? ווייל ס'איז געווען ותבז בלבה וואס ער האט געטאנצן מיטן ארון קודש. דער ישמח ישראל ברענגט דארטן. אז אויב מיכל בת שאול האט נישט געהאט קיין קינד פארוואס ווייל ותבז בלבה וואס ער האט געטאנצן, זאגט ער מ'דארף זאגן מידה כנגד מידה, א מענטש שפרינגט לכבוד התורה, מבזה ער איז זיך מבזה לכבוד התורה, ער קוקט נישט אויף זיין כבוד, איז מסוגל לזרע של קיימא. דער ר' שיעלע האט עס געזען, ס'איז פאר א גוטע פאר יאר צוריק געווען, ער האט גלייך שמחת תורה גענומען, און דארטן אויפגעהויבן דעם עולם, אין קנה בושם וואוינט ער דארטן אין בית שמש, אוי האט ער געשפרינגען דארטן, אבער נישט סתם. נישט סתם ער האט אויפגעשפרינגען דעם גאנצן געגענט דארט, שמחת תורה, תמוז, ט' תמוז האט ער געהאט א מיידל, ניין חדשים נאך, ניין חדשים נאך דעם גאנצן, האט מען אים דעמאלטס געזאגט, עס איז אריבער א צוויי יאר, זאגט ער, האט ער מיר געזאגט אין שטוב הושענא רבה, וואס איז דאן וועט בלייבן א בת יחידה? ער איז געגאנגען די צווייטע מאל, האט ער שוין גענומען, ער האט זיך שוין צוגעגרייט, צווייטע מאל פאר און טרינקען קאסקעטן מיט קינדער, ס'איז געווען ס'איז געווען דארטן, ס'איז געשפרינגען, ס'איז געווען אין די לופטן, י א תמוז א מיידל, צוויי מיידל, א מיידל, דא איך בין אראפגעגאנגען פאר צוויי יאר צוריק, בין איך דא אראפגעגאנגען אינמיטן יאר דא, איך בין דא אראפגעגאנגען צום שיעור, געקומען דינסטאג ביינאכט צום שיעור, האט מיר דא געווארט א טאטע מיט א זון וואס די עולם דא קען אים גוט, די עולם וואס קען אים גוט, א טאטע מיט א זון, און האט מיר געזאגט אז ער מאכט א ברית מארגן, זאג מזל טוב, מזל טוב, תזכה להכניסו איך האב זיך געיאגט, געוואלט אראפגיין ס'איז שוין געווען שפעט, זאגט ער מיר איר קענט זיך א מינוט אפשטעלן? זאגט ער זיך איין, די אינגערמאן די טאטע מיטן זון, האט ער מיר געזאגט אז דער זון איז דא געווען הושענא רבה ביים שמועס, און ער האט געהערט די מעשה פון שיעלע בערלין, אבער דער זון איז נישט שיע בערלין, און ער וואוינט נישט אין בית שמש, ער וואוינט דא אין בני ברק, פארשטייט איר, ער האט עס נישט געקענט מאכן וואס שיע בערלין האט דארטן געמאכט, מער אזוי, מער אזוי, איז ער געגאנגען דא אין מושב זקנים אין וויזשניץ, מיט אפאר חברים פון זיין קהילה, אפאר חברים זיצן דא, זענען מיט געגאנגען דארט אין מושב זקנים וויזשניץ זיי האבן זיך עס געווען ילבש שחורים ויתעטף שחורים וילך למקום שאין מכירין, און זיי האבן דארטן געשפרינגען, זיי האבן געשפרינגען, נײַן חדשים נאכדעם האט ער געזאגט ער מאכט מארגן א ברית, נײַן חדשים נאכדעם האט ער געזאגט ער מאכט מארגן א ברית. די עולם דא קען אים. איך מיין צו זאגן און וואס איז מיט דער וואס האט קינדער? וואס איז מיט דעם וואס האט קינדער? דער וואס האט קינדער דארף שוין האבן אלע געזונטע לעכטיגע דורות, לעכטיגע דורות, אבער שטייט אין יסוד ושורש העבודה, עס ווערט געברענגט נאך מיט ב, ער ברענגט די יסוד ושורש העבודה, אין פרק טז, הערט א לשון, די וואס האבן קינדער, כל הזהיר בשמחה של תורה ביום הזה,

געשפּרינגען, נישט, אה, אה, אוי, דער אור-יה, װאָס זעט ער? ער איז געשפּרינגען! מפֿזז, מפֿזז ומכרכּר, בכל עוז, בכל יכולתו, ער ברענגט דאָ יעצט אױף בליל מוצאי-יום-טובֿ, הקפֿות שניות, זאָגט ער, אַחר תּפֿילת ערבֿית, און ער זאָגט נאָך, אַז דער אַר"י הקדוש האָט געענדיגט אײן בית-מדרש, איז געלאָפֿן צו אַ צװײטן בית-מדרש, ער איז געלאָפֿן טאַנצן פֿון אײן בית-מדרש צום צװײטן, יוצא געװען, געלאָפֿן, געשפּרינגען, ער ברענגט די שלמי-חגיגה, שלמי-חגיגה איז אַ ספֿר, איז ארויסגעגאנגען תק"ן, פאר צוויי הונדערט דרײַסיק יאר צוריק, ער ברענגט דא אין דף רצ"ב אזוי, ער רעדט וועגן דעם שפרינגען שמחת תורה, זאגט ער, אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה בשמחתה של תורה, יא, יעצט הערט א לשון, ונוסף על שזה מה שאמרו ראשון, הראשונים, כי כל הזהיר בשמחה של תורה ביום הזה, בטוח שלא יפסק תורה מזרעו, ער לייגט אויף זאגט ער ושראו לרב גדול בישראל שהיה מרבה בשמחתה של תורה כהיום הזה, אין דעם טאג האט ער געשפרינגען, והעידו עליו שעד שלושה דורות היו מיוצאי ירכו שלשלת חכמים ויודעים ומרביצים תורה זה אחר זה חבל נמרץ, וידעו הכל,

האט געהאט צו טון מיט די פיס, און זיי זאגן יודעי דבר, דאס זענען דא די חברה וואס זענען געווען דארטן, זיי זאגן ער איז דארטן, ער איז געשפרינגען דארטן, איז ער דארטן ארום געלאפן, חברה זאגט צו אים די גיין רבי עקיבא גאס א שיינע שיינע פאר מאל, איז געלאפן געלאפן האט געהאט צו טון מיט די פיס, מען פרעגט ווי אזוי גייט צו די רגל, האט ער געזאגט שמיני רגל בפני עצמו, שמיני רגל בפני עצמו. א אנדערע פיס. יא יא רבותי אינז דארף מען קודם מיט דעם קאפ, אז מיט דעם קאפ אריין לייגען אין די פיס אפשר אויך, די וועלט זאגט החש בראשו יעסוק בתורה, זאגט די וועלט החש בראשו בראש השנה נישט געגאנגען יעסוק בתורה, זאל זיך פארריכטן שמחת תורה, הייב אן שמחת תורה צו שפרינגען. אלא מאי ער ברענגט דארט אין מעשה רב אז דער ווילנער גאון זאגט איבער שמחת תורה הוא ז"ל היה הולך לפני הספר תורה שמח מאוד ברוב עוז וחדוה וחכמת אדם תאיר פניו כלפיד אש בוערת עס האט זיך געדרייט ומספק כף אל כף ומפזז ומכרכר בכל עוז ווי ער האט געשפרינגען שטעלן דארטן פאר די ווילנער גאון אז די פנים איז געווען כלפיד אש ומפזז ומכרכר בכל עוז געשפרינגען יא. נאר איין ווארט נאך רבותי. איין ווארט נאך. די שפרינגען, איך ווייס, מען זאגט נאך אז איינער האט געפרעגט דעם חפץ חיים די סוד פון די הקפות, א? וואס איז די סוד פון די הקפות? האט ער געזאגט ווען דו טאנצט אזוי און די טלית איז איבערגעדעקט געב אכטונג נישט טרעטן אויף קיין שום פיס. נישט טרעטן אויף יענעם. מען זאגט נאך פונעם הייליגן ריזשינער הייליגער ריזשינער איינער האט אים געזאגט אזוי, די גמרא זאגט דארטן אז ער איז געקומען דארטן צו שמאי האט אים געזאגט גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה א שאני עומד על רגל אחת וואס האט ער אים געזאגט הילל דעלך סני לחברך לא תעביד האט דער הייליגער ריזשינער געזאגט גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחת לערן מיר אויס די סוד פון שמיני עצרת וואס איז די סוד פון רגל אחת וואס ווייזט אויף שמיני עצרת זייט די סוד איז דעלך סני לחברך לא תעביד געב אכט אין כבוד הבריות, די הקפה, די חתן, די מי שברך, אלעס ארום און ארום. איך בין געווען די וואך אין ביתר, די אלע בעלי המעשה זענען דארטן געווען, א מורא'דיגע זאך, די בעלי המעשה זענען דארטן געווען, ראש השנה איז עס געווען אין א בית מדרש אין ביתר,

און ס'איז געקומען א דריטער, און דער דריטער האט זיך געבעטן ביי דעם וואס ער האט געכאפט די בזיונות, מיט ענטפער נישט טו מיר א טובה, ענטפער נישט, וואס טו מיר א טובה, ש, ענטפער נישט, טו מיר א טובה, ש. ער האט געשוויגן. שפעטער האט דער דריטער אים געבעטן, דער דריטער האט גאר גאר א עלטערע טאכטער אין שטוב, ס'גייט נישט קיין שדוכים, א וואנט איז דארטן, א וואנט, געבעטן הער זיך איין דו האסט יעצט א כח האסט געשוויגן טו מיר א טובה גיב מיר גיב מיר א טריט נעם געב איידער גיב אפ דא א כלה ווערן ער האט נישט געמאכט ער האט געמיינט טו מיר א טובה איך דארף א ברכה טו מיר דו האסט יעצט א כח ער האט אים געווינטשן מוצאי ראש השנה האט מען גערעדט דעם שידוך ערשטע מאל ערב יום הקדוש מ'האט צובראכן טעלער ערב יום הקדוש נאכמיטאג פאר כל נדרי שטייט אוקיי על רגל אחת און דען כל התורה על רגל אחת איך ווייס ווען מיר זאגן ביים מהרי"ל דיסקין געווען אמאל האט געענדיגט הקפות האט געענדיגט הקפות האט ער געהייסן איבער מאכן הקפות איבער מאכן הקפות

יא, דו א איד זאל נישט נפגע ווערן, פון דיינע כל התורה כולה, דאס האט זיך די הקפות טעג דאס טרעט נישט אויף יענעמס קאפ. זאג מיר די הייליגע רבי ר' שלמ'קע זוויל איז געווען שמחת תורה, פלעגט ער דערציילן רבי יאסל קאזשעליק איז דאך ארויף געקומען מיט אים פון זוויל, רבי יאסל, רבי יענקל קאזשעליק'ס טאטע, דער וויקעטער, האט רבי יאסל דערציילט אז עס איז געווען אמאל אין זוויל, וואס אינמיטן שמחת תורה איז ער אנגעקומען, שמיני עצרת דארטן, איז אנגעקומען א שמועה אז רוסישע זעלנערס זענען אריבער געגאנגען דורך זוויל, עס איז איבער א שטעלע זענען אנגעקומען קיין זוויל, און ר' שלמ'קע האט געוויסט אז ס'איז דא דארטן אידן, עס איז געווען אינמיטן די הקפות, ווייל ס'איז געווען דארטן אידן און אידישע מיליטער, זיי האבן נישט געהאט צו עסן און צו טרינקען, זיי האבן געהאט, איז ר' שלמ'קע צוגעגאנגען צו אים, צו ר' יוסל קאזשעליק, מיט א זאק, ער זאל גיין ארום אין אלע הייזער,

די גרויסע מענטשן. טאנצט מיט די תורה. די גייט ליינען אויך ברייש איז נאך ברוך. די וויי וויי אלע ווייסן די גמרא זאגט סוטה ידאלע די יא. א תורה חילוס זאגן מיר דאס זינו זאגן מיר דאס חסדים. וואס איז חילוס דא? אין פארש ברייש דאס קאסט נאר זויער. דער משה מאכט פאר דעם ראשון קאסט נאר זויער. אין וואס איז סופה? ער האט משה באגראבן משה רבינו ווייל גרויסע באגייט. גייט ליינען ברוך.

האט ער עס געזאגט בבכיות נוראות, האט ער געזאגט דעם דעם משל די קדושת יום טוב, האט ער געזאגט אזוי, מסירין הטבעות שטייט דאך, דער טור, מסירין הטבעות, האט ער געזאגט ס'איז געווען אמאל א בן מלך, וואס ער איז נתרחק געווארן פון די מלוכה, נתרחק געווארן, זיי האבן אים דערווייטערט, אהין, שוין, ווייל ער איז נישט געווען בסדר, ער איז נישט געווען בסדר האט מען אים דערווייטערט. ער האט זיך דערווייטערט דארטן, איז האט מען, ער איז אנגעקומען דארטן אין ווייטע דערפער, און דארטן האבן זיי אים גענומען, און ער האט אים דארטן געקנאקט, און ער האט געשריגן, איך בין א בן מלך, וואס רייסט אין קאפ אריין? ער האט געזאגט, איך בין א בן מלך. ער האט געהאקט אין קאפ אריין, מען האט אנגעטון מיט בגדים צואים, ער האט געוויינט אזאנע בכיות נוראות, האט ער געזאגט דער משל. מען האט אים אנגעטון מיט בגדים צואים, ער האט געשריגן א בן מלך, מען האט אים נישט געלאזט אויפהייבן די נאז, ער האט געזאגט, יעדער וואלט געזאגט א בן מלך, כאפט ער א זעץ. און מען גיט אים, מען האט אים געקנאקט, מען האט אים געפייניגט, מען האט אים געמוטשעט. דער בן מלך שרייט, אידן האב איך אזוי דערווייטערט פון טאטן. ביום מן הימים איז מען געוואר געווארן אז דער מלך קומט דארטן א באזוך. איז דער בן מלך געווארן פרייליך, מיין טאטע קומט, איך וועל דא געהאלפן ווערן. און די חברה האבן געכאפט א ציטער, דער מלך קומט, מען וועט זען וואס מען האט געמאכט דא פון זיין זון, ער וועט מאכן פון זיי איך ווייס וואס. איז גלייך פאר ווען די טאטע איז געקומען האבן זיי אים געגעבן א טו אויס די בגדים צואים אנגעטון מיט גאלדענע בעקיטשעס און מען האט זיך געפירט מיט אים מיט א כבוד דער מלך איז אריינגעקומען און ער זעהט ווי דער בן מלך מיט גאלדענע בעקיטשעס און מען פירט זיך צו אים מיט אזא כבוד איז מחליט געווען דער מלך זייער גוט זאל ער דא בלייבן ער וועט ווערן א לייטישע בחור גיב א קוק א נחת ממש א נחת. אזוי איז דער מלך געווען דארטן אפאר טעג. א נאכט איידער דער מלך האט געדארפט פון דארטן אוועקפארן, האט ער געשמועסט וואס טוט מען דא די טאטע פארט אוועק און איבערמארגן זענען מיר דא ווייטער צובראכן מיט בגדים צואים, מיט בגדים צואים, איז ער געלאפן צו א גוטע פריינט זיינע, וואס טוט מען נאר? די גוטע פריינט אים זאגט דו נאר וואס דו ביסט אוודאי דו לויף צום טאטן און זאג אים אז עס איז נישט ריכטיג ער מיינט אז מיט גאלד דו ביסט מיט גאלדענע קליידער זיי אים מסביר די מעשה ווי ביטער דא מען שלאגט דיר מען קנאקט דיר מיט בגדים צואים וואס מען מאכט דא מיט דיר איז ער ארויף געלאפן צום טאטן און אויסגעוויינט טאטע דו מיינסט אז דאס בין איך מיט גאלדענע גאלדענע קליידער זיי פייניגן זיי צאפן מיר די בלוט דא מיט בגדים צואים מיט געפערליכע קלעפ. ער האט געוויינט, טאטע ווי לאזטו מיר אפ, דו לאזט מיר אפ מארגן מיט בגדים צואים, איי זאגט דער קדושת יום טוב בבכיות נוראות האט ער געזאגט די נשמה פונעם מענטשן קומט פון כסא הכבוד, ער קומט דא אראפ די גוף פייניגט א גאנצע יאר דעם נשמה, מיט בגדים צואים, פו! מיט די אלע פיסטע מעשות ער פייניגט די נשמה די גוף, מען הערט א גריס אז די מלך קומט צו גיין, לפני ה' כי בא לשפוט את הארץ, די מלך קומט צו גיין, יעדער גייט פארן טון תשובה, טוט אהן, מען זאגט סליחות, מען פאסט, ראש השנה, מען טוט תשובה, ווייל די מלך קומט צו גיין, מען טוט אהן ווייס, מען טוט אויס די בגדים צואים, מען טוט זיך אהן ווייסע קיטלעך, ראש השנה, יום כיפור, מען טוט זיך אהן ווייס, מען שרייט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ווי א מלך, שרייט, ס'איז מורא'דיג, ס'איז ווייס, מען טוט תשובה. אין די לעצטע מינוט זאגט ער מסירין הטבעות מען שרייט רבונו של עולם ס'איז נישט דער אמת, זאלסט דו וויסן מיט א גאנץ יאר איז מען דא מסיר מסירין הטבעות אונז זעמיר נישט געבינדן צו דיר ס'איז נישט פונקט ווי ס'זעהט אויס מיר גייען טאקע יעצט ווייסע קיטלעך הושענא רבה די ווייסע קאפטענעס אבער מסירין הטבעות מען שרייט רבונו של עולם הושענא והושיעה נא אבינו אתה לאז אונז צושבורן מיט דעם צורר מיט דעם יצר. וואס ענטפערט דער רבונו של עולם צו דעם? אויף דעם דא ענטפערט דער רבונו של עולם, עד כאן דברי הקדושת יום טוב, וואס די ישמח ישראל זאגט, ער דא דער רבונו של עולם ענטפערט צו אזא טענה, די ישמח ישראל זאגט אויף דעם וואס מען האט שוין פריער ארומגעשמועסט, קשה עלי פרידתכם עשו לי סעודה קטנה עכבו עמי יום אחד, פרעגן אלע די קשיא אז ס'וועט זיין יום אחד וועט זיין נאך א שווערערע פרידה. נאך א טאג וועט נאך ווערן שווערער די פרידה, וואס איז פארדינט מיט יום אחד, וואס איז פארדינט מיט יום אחד, זאגט די ישמח ישראל אז ס'איז געווען א מלך וואס האט חתונה געמאכט זיין זון אין א ווייטע ווייטע מדינה, א ווייטע מדינה, און די געגועים פון דעם בן מלך צום טאטן איז געווען געפערליך, שוין קענט ער נישט דעם טאטן, ער ווארט און ווארט און ער גליסט און בענקט זיך. ער האט ממש נישט געקענט, יום מן הימים געהערט די טאטע קומט צו פארן, אוי איז געווארן ביי אים יום טוב, גייט ער האבן דעם טאטן, אוי יום טוב, ער האט זיך געגרייט און געפריידט און געליסטיגט, געווען א א וואך טאטע די טאטע געווען א נאכט איידער די טאטע האט געדארפט אוועק פארן, זאגט די ישמח ישראל די קינד איז אריינגעלאפן צום טאטן. ער האט זיך צעווארפן אויף דער ערד, זאגט, טאטע, דו פארסט אוועק פון דא מארגן, איך וועל דאס נישט קענען איבערטראגן, איך ווייס, איך וועל דאס נישט קענען איבערטראגן מארגן, איך וועל דאס נישט קענען איבערטראגן, וואס טוט מען דא? האט דער טאטע צו אים געענטפערט, זאגט די ישמח ישראל, הער זיך איין, קיין דאקטער אויף דיינע געגועים האב איך נישט, קיין טאבלעטן אויף דיינע געגועים האב איך אויך נישט, אבער איך האב פאר דיר איין עצה, האלט מיך אפ דא, לאז מיך דא, האלט מיך אפ דא. זאגט ער קשה עלי פרידתכם, דער רבונו של עולם זאגט עכבו עמי יום אחד נעם עפעס א קבלה, אז וועסט בלייבן מיטן אייבערשטן א גאנץ יאר, עכבו עמי עשו לי סעודה קטנה א קליינע קבלה, עכבו עמי יום אחד האלט מיך אפ דא, האלט מיך אפ דא, עס וועט זיין ביי דיר א גאנץ יאר שמחת תורה, א גאנץ יאר יום כיפור, א גאנץ יאר הושענא רבה, די נברשת איז א לוסטער, א ריזיגע לוסטער, ענק האבן געזען די ריזיגע לוסטערס פון די גרויסע בתי מדרשים, נישט די קליינע, די גרויסע. און צוויי הונדערט צוויי און זיבעציק לאמפן. אויף וואס שטייט דאס? אויף א קליין טשוואק אין דאך. אויף א קליינע טשוואק קענסטו האלטן דעם גאנצן נברשת ראש השנה יום כיפור, הושענא רבה שמחת תורה. א קליינע עכבו עמי יום אחד א קליינטשיקע קבלה, א קליינטשיקע קבלה נעם איך מיט. זאגט דער אבני נזר דערפאר דערפאר איז געווען יום שמחת תורה איז געווען די קרבן מוסף פר אחד איל אחד. גאנץ סוכות פרים ארבעה עשר אילים שניים כבשים בני שנה ארבעה עשר שלושה עשר תיר ב פיל כבשים. קומט מוסף, קומט שמחת תורה, קומט שמחת תורה, קומט שמחת תורה, זאגט ער איז פר אחד איל אחד, וואס איז? האט דער באשעפער געזאגט פון דעם גאנצן לוסטער, איך דארף זאלסט בלייבן מיט א פר אחד, עפעס נעם מיט זיך, עפעס נעם מיט זיך, ס'קומען א געזונטע ווינטער זאל זאל באלייכטן א גאנצע ווינטער, יעדער איינער וויל דאך זאל באלייכטן, יעדער איינער וויל דאך זאל בלייבן, זאגט די גמרא דער רבונו של עולם עכבו עמי יום אחד, נעם מיך מיט מיט דיר, אזוי וועט עס בלייבן. ווי זאגט דער שפת אמת והנחילנו ה' אלוקינו בשמחה ובששון מועדי קדשך א נחלה איז ווען די קינד ווען די טאטע גייט אוועק פון די וועלט, הנחילנו אז ווען די יום טוב וועט אוועקגיין זאל עס בלייבן ביי אונז, זאל בלייבן ביי אונז בשמחה ובששון, דרך אגב שטייט ר' מענדעלע רימינובער, זיי ברענגען דאס אז נאך יום טוב ווען מען וויל עס זאל בלייבן, זאל מתמיד זיין בלימוד התורה, די תורה דאס מאכט זאל בלייבן, וויפיל מען לערנט בהתמדה א גאנץ יאר, יעצט נאך אביסל מער, פארשטייט איר, ער זאגט מתמיד זיין בלימוד התורה דאס איז א סגולה זאל בלייבן די אורות פון יום טוב, רבי חיים פאלאדזשי פרעגט אז סגולה מגומר אויף די ערשטע צוועלף טעג אזוי בלייבט מען זאל בלייבן, אבער די מענטש וויל זאל בלייבן. ווי האט ער געזאגט אז די גמרא זאגט הרואה ט' בחלום סימן יפה לו איך געדענק עס אין די גמרא אין שור שנגח הרואה ט' בחלום סימן יפה די וועלט זאגט אזא ווערטל ס'איז דא שמונה שמיני עצרת אכט טעג איך וועל זעהן דעם ניינטן טאג דעמאלטס וועט זיין א סימן יפה אז די ניינטע טאג אפילו בחלום אפילו עס איז נאר חלומ'ען פון דעם עס איז נאר רעדן פון דעם עס איז נאר וועלן איך וויל דערהערן א צמאה לך נפשי אין דעם נאנטן טאג, דעמאלט איז סימן יפה לו. און די וועלט זאגט א חמין במוצאי שבת מלוגמא, א גאנצע וואך קאכט ער חמין במוצאי שבת, און בלייבט מוצאי שבת קאכעדיג, דאס איז מלוגמא, דאס איז די רפואה. דאס איז בזכות ניין דער יב, יעדע קלייניקייט וואס דער מענטש נעמט צו זיך, א קלייניקייט, ווי דער ייטב לב זאגט מען בעט ביי די סוכה, בזכות צאתי מביתי החוצה ודרך מצותיך, יחשב לי זאת כאילו הרחקתי נדוד. זאגט די ייטב לב, דו ווילסט אזוי ווילסטו, הא? ווייל דו ביסט ארויסגעגאנגען דארטן א צוויי טריט, זאל זיין פונקט ווי הרחקתי נדוד, איר ווייסט וואס איז הרחקתי נדוד וואס האט אים זיצן זעקס חדשים אין א אנדערע מדינה? יחשב לי זאת, זאגט די ייטב לב, דאס איז דער פראבלעם אונטער אונז, פארשטייען מיר נישט וואס הייסט יעדע קלייניקייט ביי דעם אייבערשטן, יעדע קלייניקייט צאתי מביתי החוצה, עפעס האב איך געמאכט א טריט פאר'ן אייבערשטן, א קליין טריט דאס איז יחשב לי זאת, דער באשעפער בעט פון דיר עפעס נעם מיט, עפעס נעם מיט זאל באלייכטן דעם גאנצן ווינטער. ווי דער אבודרהם זאגט והשיאנו השם אלקינו את ברכת מועדיך, זאגט דער אבודרהם אין סידור, זאגט דער אבודרהם, לאדן אונז אן ברכות מער וואס אונז קען מען טראגן, לאדן אונז אן, והשיאנו דאס וועט ברענגען א נשיאת ראש ביי אונז, והשיאנו מלשון משיאין משואות, זאל פלאקערן, זאל פלאקערן, זאל בלייבן. אה. נעם מיט עפעס. עפעס נעם מיט. ישמח משה, די ברענגט דער ברענגט די חובות הלבבות, א באקאנטע חובות הלבבות, אז אז איינער איז אריבערגעגאנגען א טייך, ניין און ער האט געדארפט אריבער גיין א טייך, ער האט געהאט געלט אבער שכל נישט, ער האט געוואלט אריבער גיין די טייך האט ער געוואלט פארשטאפן די טייך אריין געווארפן מטבעות, ער לייגט אריין נאך נאך נאך, ער האט געוואלט זיך פארשטאפן זאל קענען אריבער גיין, עס פארשטאפט זיך נישט, נאך נאך נאך, א זעק מיט די גאלדענע מטבעות, געבליבן מיט איין מטבע, איז דעמאלט אריבער געפארן איינער מיט א מיט א סירה מיט א קליין שיפעלע, האט אים געגעבן די מטבע, און מיט דעם האט ער זיך געראטעוועט אריבער געגאנגען, ווען נישט ער גיבט אים די לעצטע מטבע בלייבט ער ביז היינט דארטן, אין מיטן ים, יא, בלייבט ער ביז היינט, זאגט ער, איך מיין ס'ברענגט עס אלס משל חובת הלבבות.

אז מען זאל דארפן מוסיף זיין צו דעם ברכה, וועגן דעם דוכנט מען נישט ביי מוסף. פרעגט דער שם משמואל, ער ברענגט עס אראפ, פרעגט דער שם משמואל, אויב דאס איז דער טעם האט מען קיינמאל נישט געדארפט דוכענען, ווייל די תורה איז נצחי, און די תורה, וזאת הברכה איז נצחי, וזאת הברכה, האט מען קיינמאל נישט געדארפט דוכענען. אלא מאי, זאגט ער אז מען מוז זאגן אז ווען מען ליינט וזאת הברכה שמחת תורה שטייט משה רבינו און דוכנט און בענטשט כלל ישראל. וועט ער אונז אוודאי בענטשן, שוין! זאל מען האבן אלע לעכטיגע קוויטלעך מיט גרויסע אותיות, א געזונט לעכטיג יאר לנו ולכל ישראל. ושמחת בחגך והיית אך שמח. א וועלט פון תוכן ווארט אייך אין קול הלשון אין ארץ ישראל נול דרײַ זעקס איינס זיבן איינס איינס איינס פֿיר אין ענגלאנד נול צוויי נול אַכט איינס נײַן איינס זיבן נול נול נול.